דאס איז דער המשך פון שיעור פון פרשת שופטים די צווייטע חלק. יעצט דער טאטע האט זיך איינגערעדט ער מוז זיין א דיין אין פ פ. האט ער געזען אז די מיידל גליטשט אביסל, קודם האט ער זי מרחק געווען, ס'זאל הייסן ער האט א חשובע שטוב, סא יעצט האסטו אויך א חשובע שטוב? שור, זי איז א חשוב, זי שטופט שוין דעיזיס אין א יונגע יארן, וואו זענען אירע קינדער, וואו זענען אירע דורות, איר זענט רשעים ארורים, יעצט. ס'איז דא א מעשה וואס ווערט געברענגט אין תנך, ס'איז געווען א פרשה פון פילגש בגבעה, ס'איז געווען א איד וואס ער האט געוואלט זעהן ארץ ישראל, ער האט ליב געהאט ארץ ישראל, איז ער געגאנגען טוערינג, איז ער אנגעקומען צו שבט בנימין, און וואס האט ער געטון דארטן, ער האט געדינגען א האטעל, זיך געלייגט שלאפן ביינאכט, זענען געקומען די חזירים בנים די מנוולים, קען זיין די משמרת הצניעות גאר, און זיי האבן גערעיפט די פרוי א גאנצע נאכט, און אינדערפרי איז זי געשטארבן. דער מענטש איז געווארן דיסגאסטעד און דיסעפוינטעד, דאס איז כלל ישראל? האט ער זיך מייאש געווען, ער האט צעשניטן זיין פילגש אויף צוועלף שטיק און האט עס ארומגעשיקט צו יעדן שבט מיט א לאוו לעטער אז דאס האט מען געטון פאר מיין פילגש, מען האט זי גערעיפט א גאנצע נאכט און אינדערפרי איז זי געשטארבן, האט ער געשיקט יעדן א חלק, ווייל גאנץ כלל ישראל איז געווען א שותף אין דעם, ווייל מען האט עס צוגעלאזט. עניוועי, יעדן איינעם איז אנגעקומען א שטיקל, און די חברה האבן געזען אז דאס טאר מען נישט צולאזן, און מען גייט מלחמה האלטן מיט שבט בנימין. מען האט זיך גענומען מלחמה האלטן, אבער מען האט דאך געהאט אן אורים ותומים, מען האט דאך געהאט א משכן, משכן שילה איז געווען דעמאלטס, און מען איז געגאנגען פרעגן דעם אייבערשטן, האבן זיי געפרעגט מי יעלה בהר השם, ווער זאל ארויפגיין אין מלחמה, דער אייבערשטער האט געזאגט יהודה יעלה, עס זענען געהארגעט געווארן טויזענטער מענטשן און זיי האבן פארלוירן, בנימין איז געווען שטערקער, די בעלי עבירה זענען אייביג שטערקער, ביז דער אייבערשטער זעט אז מען שלאגט זיך פאר זיין כבוד, מוז ער זיך אננעמען, בקיצור, זענען צוריק געקומען דעם נעקסטן טאג נאכאמאל און זענען ווידער ארויף. און ס'איז געהארגעט געווארן א גרויסע צאל מענטשן, זיי האבן שוין נישט געוואוסט וואס צו טון, און האבן זיך צעריסן די קליידער, און זיי האבן געבעטן דעם אייבערשטן, אונז טוען מיר דאך דיין רצון, פארוואס געשעט אזעלכע ביטערע אומגליק? קיצור, ס'איז דא אין די ראשונים נאך דא, אז דער טעם איז געווען ווייל זיי האבן געפרעגט דעם אייבערשטן, מי יעלה? ווער האט דיר דען געזאגט דו זאלסט בכלל ארויפגיין? קודם האסטו געדארפט פרעגן דעם אייבערשטן ווי א מענטש, זאל מען ארויפגיין מלחמה האלטן צו נישט? וואס הייסט דו פרעגסט מי יעלה? האט דער אייבערשטער גענטפערט אזוי אז דו זאלסט נישט כאפן די ריכטיגע תשובה. עניוועי, דער סוף איז געווען, כלל ישראל האט תשובה געטון און זיי האבן איבערגעבעטן דעם אייבערשטן, און וואס האבן זיי געטון? זיי האבן געפרעגט, זאל מען ארויפגיין צו נישט? האט דער אייבערשטער געזאגט, יא! ווער זאל ארויפגיין? האט ער געזאגט, יהודה זאל ארויפגיין. און נאכדעם איז געגאנגען גאנץ כלל ישראל, און מען האט גאנץ שבט בנימין אומגעברענגט, מען האט זיי אזוי אומגעברענגט, אז ס'האט געהאלטן דארטן אז שבט בנימין וואלט געווארן ווייפד אוט פון כלל ישראל, דארט האט מען שוין געהאלטן און יעדער האט געמאכט א שוויא אז מ'וועט נישט געבן קיין קינדער פאר בנימין מ'זאל נישט צוריק שטעלן זייער שבט. יעצט דער נביא ברענגט מ'האט אויסגעהארגעט זיבעציג טויזענט מענטשן. יעצט ס'דא א ספר וואס הייסט תנא דבי אליהוי, דאס איז א ספר וואס אליהו הנביא פלעגט קומען צו אן אמורא רב ענן און ער פלעגט מיט אים לערנען סודות התורה,

און נאכדעם זאגט די גמרא ער האט תשובה געטון ער האט געעפנט דעם בי שער האט ער אנגעהויבן ווייטער צו קומען אבער ס'איז שוין נישט געווען מיט די זעלבע געלערנטקייט ס'איז שוין געווען קערצער למעשה איז ער געקומען ער האט אים אויסגעלערנט ס'איז שוין נישט געווען מיט אזא ברייטקייט שוין הערטס ווערטער וואס די תנא דבאליהו ברענגט ווען נישט דאס וואס ס'שטייט געשריבן אין תנא דבאליהו טאר מען דאך ס'אפילו נישט נאכזאגן אזאלכע ווערטער זאגט דער הייליגער תנא דבי אליהו. אז די זיבעציג טויזענט מענטשן וואס זענען געהארגעט געווארן מי הרגום, ווער האט זיי געהארגעט, אוי געוואלד, זאגט ער, פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, און די זקנים און די סנהדרין, פארוואס? שהיה להם לילך לילך זיי וואלטן געדארפט גיין פון שטאט צו שטאט און ללמדם את בני ישראל צו לערנען די תורה, ווער ס'איז געווען דער רוצח, איז א שווערע זאך אפילו דאס נאכצוזאגן, אזוי זאגט ער, דער תנא דבי אליהו זאגט עס גראד פון הימל, ער איז שוין געקומען פון הימל דעמאלטס ווען ער האט געלערנט מיט רב ענן, ער זאגט דער רוצח איז געווען פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, און ווער נאך? די סנהדרין רוצחים! סנהדרין רוצחים! רחמנא ליצלן. ווייל זיי זענען נישט געגאנגען לערנען די אידן רייט פראם ראנג כלפי מה דברים אמורים ביי אונז אויך, מען האט אראפגעברענגט א אידיש דור, מען האט אונז נישט געלערנט רייט פראם ראנג, מען האט אונז נישט אויסגעלערנט אז דראגס טאר מען נישט, סעקס טאר מען נישט, מען האט אונז נישט אויסגעלערנט גארנישט, אויב קוים אפאר פרומע זאכן וואס מען האט מיטגעברענגט פון אלט אזיאטישן מארמארישן פאפא און פון סאטא מאריא, און מיט דעם האט מען גע'חאווערט א דור מיט בלאף מיט שקר. משמרת הצניעות זענען געווען די גרעסטע זנאים, אלעס האט מען פארלייקנט, ס'איז געווען א איד וואס האט געהייסן ראביי ראני גרינוואלד, והוא לא היה בסוי חוואי, דאס איז נישט דער זעלבע גרינוואלד וואס האבן געהאט יעצט נעבעך דעם מיספארטשען אז די קינד איז נעבעך אוועק, ס'איז אן אנדערע גרינוואלד. געהאט א ישיבה אין פלעטבוש פאר שוואכע בחורים שוואכע מיידלעך, ער פלעגט מיר אלץ זאגן אלע דזשאנק פון סאטמאר פיקט ער אויף און ער מאכט פון זיי מענטשן, האט ער מיר דערציילט אז די רבי איז געפארן אויף פלארידע דאס לעצטע מאל און די רבי האט אים געלאזט רופן אין תשכ"ח און האט אים געזאגט איך ווייס איר פירט א ישיבה איך וויל וויסן מיין ישיבה סאטמאר ישיבה איז אינפעסטעט מיט דראג, פאקס, ער האט עס פארציילט פאר הונדערטער מענטשן, איך האב נישט יעצט געבאקן די מעשה, האט ער געזאגט פארן רעבן, רבי דאס איז נישט קיין שמועס בין תנור לכיריים, איר מוזט מיר געבן אפאר שעה, איך וועל מיך אראפזעצן מיט אייך און איך וועל אייך זאגן וויאזוי מען הענדלט דאס, האט דער רבי געזאגט איך פאר דאך באלד אוועק אויף פלארידע, איך וועל צוריק קומען וועלן מיר רעדן, יעצט דאס איז געווען א פשיעה פונעם רעבן שאין כדוגמתו, וואס הייסט דו פארסט אויף פלארידע, ווער ביסטו זאלסט פארן אויף פלארידע בשעת די ישיבה איז אנגעדראגט, די רבי איז געפארן און ווייסט וואס איז געשען? ער איז געבליבן דארט מיטן סטראוק און ער איז קיינמאל נישט רעקופערעיטעד און די ראני גרינוואלד ער קיינמאל מער נישט אריין צום רעבן און די ישיבה איז געבליבן אויף דראגס אסאך העכער ווי ס'איז געווען רבותי די בית רחל מיידלעך זענען אויך אויף דראגס ס'איז אנבעליוועבל און קיינעם איז נישט אינטערעסירט צו טוהן עפעס יעדער איז ביזי איך פאר יעצט דא איך פאר יעצט דארט ס'איז דא די מראה יחזקאל ברענגט אין די הגדה ווען א מענטש זאגט אז איך וויל טוהן פארן אייבערשטן, איך וויל לערנען אכצן פרקים משניות א טאג, איך וויל לערנען א דף יומי, אלעס. עס קומט אן ארעמאנער, זאגט ער, רבי איד, כ'האב נישט חתונה צו מאכן, קומטס מיט מיר נאך געלט, זאגט ער, איך קען נישט, איך בין יעצט ביזי מיטן אייבערשטן, זאגט ער, דאס איז דער סמך מם אליינס, יעדער האט א סקעדזשועל, ווען ס'קומט דו ביסט א פירער פון א ישיבה און א תלמוד תורה, און ס'דא די היינט די היינטיגע פירערס וואס זיי פירן, זיי לאזן אלעס צום לעצט, און נאך א זאך. די וויכטיגסטע זאך נעמען זיי אפילו נישט קעיר. איי נחום ראזענבערג שרייט ס'איז דא דראגס? נחום ראזענבערג איז א משוגענער, ער גייט דאך מיט א קוטשמע אין די גאס. מ'האט אלעס פארלייקענט, כ'האב ענק געזאגט פאריגע וואך, יעדעס מאל איינער הארגעט זיך, סועסייד, אווערדראג, סעקשועל אביוז, דאס איז צו מיין בענעפיט, אנפארטשענעטלי, איך מאך פון דעם פרנסה, פרנסה מיין איך צו זאגן, איך ווייז פאר די גאס, לוק, מ'דארף עפעס טון, און דאס וואס עטס האטס מיך מבזה געווען פאר גארנישט, שווימט ארויס דאס איז געווען א העינעס קריים צו נעמען א מענטש וואס ער האט געוואלט טרייען מסביר צו זיין פאר די רבנים וואס דא גייט פאר מען זאל אים לייגן אין חרם. איי וויל טאלק ווערי אפען און ווערי נעסטי, פארוואס רופט מען דעם פאץ א פאץ? פארוואס? ווייל דער גאנצער גוף וויל ארויסגעבן דאס וואסער. און דער פאץ שטעלט זיך ארויס. פארוואס רופט מען די אַכט און דרײַסיק רבנים פאצן? ווייל ס'איז דא די טויזנט רבנים וואס זיי געבן אבאכט און זיי ווילן אבאכט געבן אויף קדושה וטהרה. ווי זענט עטץ געקומען אז עטץ זאלט זיין די פעצלעך וואס עטץ זאלטס אונטערשרייבן קעגן מיר? עטץ האטס געוואוסט וואס דא גייט פאר? עטץ האטס געשטערט יארן יארן וואס איך שלאג מיך. איך שלאג מיך פון יער ניינטין ניינטי עיט וואס איז ארויס דער ערשטער בריוו. און עטץ האטס געמיינט אז דאס איז א חכמה? פארוואס אַכט און דרײַסיק פעצלעך? און אלע רובם ככולם האבן אליין געפעצלט. אבער ס'געשעהט נישט, נו פארוואס איז דאס מיידל יעצט געשטארבן? יעצט? אה, זי איז געשטארבן פון א הארץ אטאק, זי האט זיך אויסגעגליטשט. באלאוני, זי איז געשטארבן פון אווער דראגס פון העראווין, און זי איז שוין געווען אויף העלפ און ריהעביליטעישאן אין קאליפארניע, ס'האט שוין געקאסט הונדערטער טויזענטער דאלער. רבותי, כ'האב ענק שוין געזאגט, יעדעס מאל ס'געשעהט אן אומגליק און מ'לערנט זיך גארנישט דערפון, דאס איז אן אומגליק, און טאמער לערנט מען זיך, דעמאלטס איז גוט. יעדע תלמוד תורה מיט יעדע מיידל סקול דארף אנהייבן צו לערנען דראגס וואס דאס איז און די אביוז מיט עווריטינג, ס'איז געווען א צייט וואס איך פלעג ווארענען די מיידלעך גייסט אויס מיט א בחור גיי נישט אוועק פון די קאוק, האסטו געמאכט אין רעסטוראנט א גלעזל קאוק ער לייגט אריין א פיל און נאכדעם אויפן וועג אהיים רעיפט ער דיך, איר ווייסט וואס דאס האט געראטעוועט מיך האבן אנגעקאלט מיידלעך, איך האב מיך אויפגעשטעלט האב איך געזאגט יענעם יעצט וויל איך א נייעם קאוק איך ווייס נישט וואס דו האסט דא אריינגעלייגט, זאגט ער וואס ביסט מיך חושד, ניין איך נישט נחום ראזענבערג. מען דארף אנהייבן צו לערנען אפן מיט די קינדער אלעס, ווייל ווען נישט, אזוי ווי ברוך מאטכע האט אפגע'חזיר'ט אלע קינדער און ארטור סאמעט מיט די אלע אנדערע נעמען, פונקט אזוי גייען זיי ווערן פארדראגט. פארדראגן א קינד איז נאך אסאך גרינגער. ווייסט פארוואס? כ'וועל מסביר זיין פארוואס. ווען דו ווילסט מיט מאכן זנות דארפסטו אים אראפציען די הויזן, ער הייבט אן גראד צו שרייען וואס ווילסטו פון מיר? געסט אים אריין דעם דראג, הי איז נאקד אוט, קען ער טון וואס ער וויל, יו דאונט אנדערסטענד די דעינדזשער אוו אלל דיס. סטעיטס און די גאווערמענט זענען משוגע געווארן זיי טוען עס ליגעלייזן ס'איז דא א סטעיט דא אין אמעריקע אין דענווער קאלאראדא קענסטו קויפן געהעריג דראגס נישט פאר מעדיקל ריזענס באט טו געט היי די גאווערמענט זאגט וואס דארף איך מיך מיט דיר שלאגן דו ווילסט ווערן היי פיין באצאל מיר מיינע טעקסעס און זיי טשארדזשען דערויף א מאיאנטיג מיט געלט. געמאכט, און ס'האט זיך אנגעהויבן אין דענווער קאלאראדא, ס'ארבעט זיך אויס זייער גוט, און די גאווערמענט זאגט אונז גיימיר עס מאכן אין גאנץ אמעריקע. רבותי איף ווי נאט גאנא טיטש אוער טשילדרען מיט דראגס ס'וועלן נאך זיין אסאך קרבנות. יעצט איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, עטס האטס צוויי וועגן, ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, עטס האטס א וועג פון נחום ראזנבערג וואס איך לערן ענק וואטס רייט פראם ראנג, און עטס האטס א וועג פון סאקמער מיט. פאפא מיט באבוב מיט די אלע שמוציגע קהילות וואס זיי האבן געוואלט ווייטער זייער זנות זאל בלייבן און אויף דעם האבן זיי געארבעט זיי האבן געשטרעבט די גאנצע צייט אויף דעם און דאס האבן זיי געטון זיי האבן אונטערגעברענגט א דור יעצט פייגעלע פייגעלע דו ביסט דאך אזא טייערע נשמה געווען וואס האט מען געוואלט פון דיר יא איך וויל ענק זאגן רבותי איך גיי זאגן א זאך ס'איז נחום ראזענבערג'ס נארישקייטן אבער איך האב שוין אסאך מאל פעסט געשטעלט אז ס'דא א געוויסע סייעתא דשמיא ווייל איך האב דאך געכאפט מכות. איך האב פונקט פאר צוויי וואכן צוריק גערעדט וועגן דראגס און פאריגע וואך אז מען דארף לערנען אין די חדרים דראגס פארט אזוי וויכטיג אזוי ווי מען דארף לערנען שמע ישראל און קוק וואס איז געשען די וואך און הו נאוס וואטס גאנא העפן נעקסט וויק. כ'וויל ענק זאגן א מורא'דיגע זאך. ביים פאפא רב אין שטוב איז דא דארטן א שוואגער וואס ער איז א חזיר א טשיילד מאלעסטער ער האט אפילו פרויען מאלעסטעט ער הייסט מייזעלס ער איז אויכעט פון די הנ אח ב ר' רשי ענני און איך האב אים שוין געווארנט און ער האט געזאגט ער האט שוין אויפגעהערט צו רעדן מיט פרויען אבער ער איז א ליגענער. און ס'האבן מענטשען האבן זיך זייער מיאוס באקלאגט אויף אים, און נאכדעם איז דא אנדערע אויכעט דארטן אין שטוב, האסט געזעהן וואס איז געשעהן מיט איינער פון דעם פאפא רב'ס ברידער, ער איז געקומען אויף ער איז געפארן אויף די טעפען זי ברידזש ער האט אנגעכאפט דארטן א פרוי אויפן פליגער, איך ווייס וויפיל אמת ס'ליגט ווייס איך נישט, נאר אויפן פאפא רב זאגט מען עס נישט, רבותי ס'איז אויכעט א רבנישע שטוב, איר זאלטס ענק אויסלערנען, דארט ווי ס'איז דא א רבנישע שטוב דארט איז דא זנות? איך בין נישט זיכער. אז דאס מיידל איז נישט געווארן גערעיפט און מאלעסטעד ביי איינע פון די משפחה, ענד טשעק איט אוט, ביקאוז ס'קען זיין ס'עט דיר ארויסקומען א טובת הנאה, יעצט איך זאג נישט, איים נאט סעינג, איך זאג נאר איף די לאו אוו עוורידזש איז רייט האט מען איר געפאטשקעט, ווער דאס עט עטס אויספיגערן, און אויב מ'האט איר נישט געפאטשקעט, מ'האט זי סתם פארדראגט וויטש דאזענט מעיק סענס, זענט עטס נאך ארגער אויף צרות, און איך וויל זאגן יעצט נאך א זאך. כ'נעם מיר די ליבערטי צו זאגן, ס'דא א טאטע וואס האט איינגעזעצט דאסקאלאוויטשן ווייל ער האט מאלעסטעד זיין זון און האט אים געוויזן ווידיאו מיט פארנאגרעפי אין די מקווה און ער האט געזאגט אזוי זאלסטו טון פאר דיין טאטן און פאר דיין מאמען, ווער ווייזט דארטן וויאזוי מ'לעבט מיט א פרוי, און פאר דיין שוועסטער אויך. און ער האט זיך מיט דעם רויטן גאלדבערגער וואס ער וואוינט אויכעט דארטן אויף הופער סטריט איז ער געווען א שותף מיט אים, אבא גאלדבערגער'ס א זון צו אן אייניקל, איך ווייס נישט פונקטליך, ס'אינטערעסירט מיך נישט. נישט. למעשה האט מען גענומען און מ'האט דאס קינד דעסטרויעד פאר א לייף, ער איז שוין זיבן אכט יאר אינדערהיים, קיינער וויל אים שוין נעמען אין קיין תלמוד תורה, אוודאי נישט, ער ווייסט דאך שוין וויאזוי מ'מאכט מעסטריבעישן, און ער ווייסט וויאזוי מ'שטופט אריין אינעם אחור אין ענעל, און ער ווייסט וויאזוי מ'שטופט אין פיפי, ווייל דאס אלעס האט ער געזען אויף די ווידיאוס, סאו איטס נעבעך אן אנבעליוועבל סיטועישן, איז געגאנגען פאפא און בעלז און זיי האבן נאך גערוידעפט דעם יונגערמאן, בעלז האט מורא ווייל ס'איז דא א לאוסוט.

העלפט ער צו אז מ'זאל רודף'ן דעם יונגערמאן. סאו האו אבאוט איט פאפא רב נאו יו העוו איט אין יור פעיס, האסט עס באקומען, ווייסט פארוואס? עפטער אלל סעט ענד דאן, שייגעץ שטיק ארבעט א סערטען אמאונט אף טיים, נאכדעם זאגט דער אייבערשטער איך בין באלעבאס, אני השם נאמן לשלם שכר ונאמן ליפרע, יעצט האסטו עס געכאפט על הפנים, יעצט כ'האף אז האסט זי געלייגט אויף דיין טאטען. נישט לעבן דיין טאטן און ס'דארף דאס מיידעל ארויפלייגן אויף דיין טאטן, זי האט קיינמאל נישט באקומען קיין ליבע פון דערהיים. איי אפשר די זיידע עט איר געבן א האג און א קיש? דער מענצער, זיין טאטע איז געשטארבן האט ער געוואלט זיין טאטע איז אן עסקן ער איז אן עושר מ'זאל לייגן זיין טאטן די ערשטע רייע לעבן אוהל, האט פאפא רב געזאגט ניין ווילסט לייגן אים אין אוהל, לעבן אוהל לייג איך נישט נאר אנשים מכובדים, איך האף אז זי האסטו יא געלייגט לעבן אוהל דאס איז א. פראסק פארן פאפא רב אז ס'איז נישט דא דאס גלייכן, יענער טאטע איז מחיוב מיטצומאכן די אלע צרות און מען רוידעפט אים נאך, ס'א שאנדע. און נאכדעם וויל איך זאגן נאך א זאך, דאסקאלאוויטש האט געדארפט געבן א גט פאר זיין פרוי, וועלכע פרוי וויל ליגן מיט א מאן וואס ער לויפט ארום אין יעדע מקווה און טאטשט בחורים און שטופט זיי נאכער, זיין גאנצע ערוה איז דאך פול מיט גדולים, האט דאך אין יעדן אריינגעשטופט.

און משכב זכור איז זיין קידושין נישט קיין קידושין ס'איז א מום און ס'האט מיר דערציילט א רב האט מיר פארציילט דאס יאר נאכאמאל ער גייט מיט ר' משה פיינשטיין אין בית החיים בית הפייגער ס'איז דא אין מאנהעטן איז דא אן עינשענט בית הפייגער פון שווארצע מ'האט זיי נישט אריין געלאזט אין בית הפייגער האט מען געמאכט דארטן א בית הפייגער פאר זיי היינט האט מען געבויעט די עף בי איי האט געבויעט דארטן א ריזיגע בילדינג די שענסטע ריעל עסטעיט היינט. איז דער משה האט זיך נישט געוואלט שלעפן איך ווייס אויף ניו דזשערזי איז דאך א תענית איז ער געגאנגען אין גוי'אישן בית הפייגער אזוי שטייט אין שלחן ערוך אז טאמער עס איז נישט דא קיין צלמים זאל מען גיין אין א גוי'אישן בית הפייגער איז צוגעקומען איינער און געזאגט רבי איך בין פארכאפט אין משכב זכר ווי איך זעה א בחור שטופ איך אין אים דער משה געגעבן זיך א דריי אויס און א שפיי פע! שטיי נישט אפילו לעבן מיר, איר הערט וואס דא גייט פאר? ביי אונז האט מען אלעס צוגעלאזט, און ווער ס'איז געקומען פאראויס האט מען נאך גערודפ'ט, און דאס ווייבל איז מחויב צו גיין אין בעט אינאיינעם מיט דאס קעלאוויטשן וואס ער איז א משכב זכר'ניק. וואט ע שעים! און פאפא רב האט זיך נישט געבויגן, איז דאך א משוגענער אקשן, דאך א אפגעריסענער פערד, א בהמה, ער איז א צוריק געבליבן קינד, ער האט געהאט טוטארס, און אמאל דורכגעגאנגען לעבן פאפא דא אין תלמוד תורה אויף ווילסאן איז געווען עפעס א מלמד שפייט אויף מיר, זאגט ער דו רעדסט אויפן רעבן, ער איז א רעבע? אויב ער איז א רעבע דעמאלטס איז רבנות גארנישט ווערט, א רעבע איז ער געווען א צוריק געבליבן קינד האט נישט פארשטאנען א פסוק חומש, די טאטע האט באצאלט טוטארס, היינט פארשטייט ער וויאזוי מען מאכט אפערעישאנס און ער געבט מענטשן עצות, ער האט א רייכע קהילה ווי נישט וואלט ער געווען אן אויסגעשפילטער הונט. ער איז געגאנגען פסק'ענען אז מען זאל נישט געבן א גט. סאו יעצט האסטו, דאס מיידל דארף שוין נישט קיין גט, דיין אייניקל, זי ברויך נישט קיין גט. און יעצט לאמיר צוריק קומען צו די זאך. איך בעט אלע ישיבות און אלע תלמוד תורה'ס, די סאבדזשעקט פון דראגס און סעקס איז פונקט אזוי וויכטיג ווי שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, וואס מען לערנט אין א תלמוד תורה און אין א ישיבה, פונקט אזוי וויכטיג איז אז מען זאל נישט ווערן פארכאפט אין זנות, ווייל אנכי ה' אלוקיך און לא יהיה לך שטייט אין די זעלבע עשרת הדיברות ווי לא תנאף, און ואת זכר לא תשכב משכבי אשה שטייט אין די זעלבע תורה ווי בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ, און דראגס איז א מכת מדינה. איך ווייס, און קיינער ווייסט נישט אזוי גוט ווי איך, וויפיל חברה זענען אויף דראגס און וויינען אין צימער. זיי האבן נישט ווי צו גיין אפילו פאר העלפ, און א ריהעב אין קאליפארניע צי וואו קאסט פערציג פופציג טויזענט דאלער, און אז מען פאלט צוריק זאגן זיי ס'איז מסתם זיבעציג אדער אכציג פראצענט. נו יו דאנט געט קיורט פראם דעט, דאס איז א תאווה דעט יו קענט געט אוט אוו איט, איט מעיקס יו היי און דו פארסט אין די לבנה. כ'האב אייביג געזאגט, מענטשן פארציילן מעשים, בעל שם הקדוש ער גענומען די לילקע און ער האט. פאררייכערט מוצאי שבת און ער איז געפארן, כ'האב געהאלטן, כ'האב אייביג עס געזאגט אויף אט, איך זאג עס יעצט נאכאמאל, די מעשה'ס אז מען דערציילט פאר קינדער איז די גרעסטע רציחה, ווייל די היינטיגע יוגנט ווייסן וואס דאס הייסט א לילקע, זיי ווייסן וואס דאס הייסט א פאררייכערעכטס, און זיי זאגן אז דער בעל שם האט עס געטון מעג איך דאך עס אויך טון, סאו וואס דארף מען אפילו רעדן פון דעם. ר' חיים מאיר'ל פלעגט רייכערן, איך פלעג אלץ זאגן ער איז א רשע א רוצח אז ער טוט עס, ער קען זיך נישט צוריקהאלטן, נו, דער געמיינדע קען זיך נישט צוריקהאלטן מיט סעקס, א רבי א פערסאנאליטי וואס ער רייכערט איז א שלעכטע אימעדזש פאר אלע חסידים, ער איז א רוצח. ס'איז מורא'דיג א שווארצער טאג פאר כלל ישראל אז אזוינס קען געשען, אבער אין א וועג איז עס זייער גוט, ווייל דאס ברענגט ארויף מיין פרעסטידזש, אנפארטשענעטלי, נישט וואס איך ברויך עס פון ענק, כ'האב ענק אלע אין בוידעם, איר זענטס רשעים וואס עטס האטס געטוען אלע יארן, נאר דאס ברענגט אביסל ארויף, איינער קאלט מיך אן, דו גייסט רעדן פון פאפא רב, ס'האט מיך א פאפענער תלמיד אפגעקאלט, מיר געזאגט א נאמען, גייסט רעדן פון דעם, וועסט פארשעמען דעם רעבן, זאג איך אים, דער רבי האט זיך שטארק געקראצט ווען ער האט מיך פארשעמט איבער די גאנצע וועלט מיט אלע צייטונגען, פארוואס זאל איך מיך זארגן אז איך פארשעים אים, איך האב עפעס געטון ראנג? מ'האט מיך פארשעמט? דא איז עס ראנג? דער טאטע האט ארויסגעווארפן דאס קינד פון שטוב ווייל ער האט נישט געקענט הענדלען דאס קינד, און עה דאס קינד, היינט קענסטו נישט איינשפארן אין תפיסות, דו קענסט נישט איינשפארן אין אזאלכע סקולס, דו קענסט היינט גארנישט טון, דו קענסט גארנישט טון, דו קענסט אדער ליבשאפט אדער איז דאס קינד פארפאלן. סאו דו ביסט דער גרויסער מען אן די ווייט הארס, אויף דיר קוקט מען ארויף, דו לערנסט מידות טובות מיט אלעם, האסט נישט געקענט הענדלען דיין טאכטער, סאו וואס ביסטו ווערד? געהאט, און נאכדעם דארף מען אנהייבן צו גיין פאר קלעסעס וויאזוי מען הענדלט שווערע קינדער, און ביז ווילאנג מען טוט דאס נישט ווי מען זאגט ערלעדיגן, ברענג נישט קיין קינדער אויף די וועלט בהמה וואס דו ביסט, אונז האמער ליידער יעדע וואך צוויי סועסיידס, יונגלעך מיידלעך איז נאו דיפרענס, כ'האב ענק געזאגט פסח צייט אז ס'איז געווען זעכציג סועסיידס, ס'האלט שוין היינט באלד ביי הונדערט. קאלט מיך איינער אן מ'האט געפאלמעסט דאס קינד זאג איך וואטס די דיפרענס זי איז טויט די עיקר איז והחי יתן אל לבו ווי האו מאטש דיד ווי קאנטריביוט טו הער דעט און ברוך השם ס'איז געשען ביים פאפא רב אין שטוב ביי א איד וואס פירט גרויסע מוסדות האו באוט זאלסט דיך אויפשטעלן ראש השנה און זאלסט רעדן פון דעם פארגעס פון די בחינות דער זיידע דער טאטע שמאטע גארנישט מיר האט דערציילט איינער ער איז א פאפענער תלמיד געווען דא אין קווינס און די בחורים האבן זיך צעלאזט מיט משכב זכר מיט די אלע אנדערע עבירות. האט פאפא רב אריין גערופן די גאנצע ישיבה און ער האט געזאגט א דרשה, ער האט אזוי געבוכה'ט, יא, דער אינגערמאן זאגט מיר שוין, נישט קיין אינגערמאן, ער איז עלטער פון מיר, ער זאגט ר' נחום נאך היינט ווען איך וואלט געוואלט גיין טוהן אן עבירה קען איך עס נישט, דער רבי האט אזוי געוויינט. ער האט געזאגט עטס שיילטס מיר אפ די הויט פון פנים! אזוי האט ער געשריגן, עטס זענטס מיך מבזה, עטס זענטס מבזה מיינע עלטערן, עטס זענטס מבזה פאפא, עטס זענטס מבזה אידישקייט, עטס זענטס מבזה די תורה, און עטס זענטס מבזה דעם אייבערשטן! אזוי האט ער געוויינט. פאפא? עטס האטס די זעלבע געטון, עטס מבזה געווען אלעס דאון די ליין. יעצט לזכר נשמת די מיידל פייגא גרינוואלד דארף מען מאכן א מוסד, אן אפיס אין ווילימסבורג, די ס'דא דער וואס קאלט מיך אפ כסדר ער געט מיר איבער פון די רעגירונג, כ'האב אים געזאגט איך ווייס נישט ווער דאס איז, האט ער מיר געגעבן א טעלעפאן נומבער, אין וואן פאליס פלאזע קען מען אראפגיין און מען קען נעמען אלע מיני בוקס וואס די גאווערמענט געט ארויס פאר דראגס אומזינסט, און אין די פעדערל בילדינג אין טווענטי סיקס פעדערל פלאזע קען מען עס אויך באקומען. געלט. און ווען נישט קען מען גיין אין בארנס ענד נאבלס ס'איז דא די שענסטע בוקס מיט פיקטשערס מיט אלעם וויאזוי יעדע דראג זעהט אויס. רבותי! שבת קודש מעג מען עס גיין נעמען. מען טאר נאר נישט ווייל אויב דו גייסט עס נישט לערנען אום שבת האסטו מחלל שבת געווען פאר גארנישט. אבער ווען ס'זאל זיין אן ענין ווען ס'זאל זיין תלמוד תורה'ס אום שבת וואלט מען געמעגט שבת עס גיין קויפן און באצאלן און אהיימברענגען און וללמדם את בני ישראל. ס'איז אנבעליוועבל וואס ער. אונז לעב מיר אין א זמן פון פיקוח נפש ממש, די בחורים רייכערן דאס אום שבת אויכעט, זיי דערציילן מיר אלע, פיקוח נפש איז דוחה שבת, מען דארף צאמנעמען יעדן שבת די יונגלעך מיט די מיידלעך, נישט אינאיינעם חלילה, און מען דארף לערנען דעם סאבדזשעקט סעקשועל אביוז, און מען דארף לערנען דעם סאבדזשעקט דראג אביוז, און מען דארף אויכעט לערנען דעם סאבדזשעקט פון פיזיקעל אביוז, אימאושענעל אביוז, און בוליאינג. בוליאינג מיינט אז מ'טשעפעט מיט א קינד אדער מ'מאכט חוזק פון א קינד, א קינד האט אמאל א געוויסן מום וואס מ'זעהט און יעדער שפעט אפ און לאכט אפ, דאס הייסט בוליאינג. ענד ווי העוו טו סטאפ איט. אונז מוז מיר עס סטאפן. אז דו זעהסט דיין זון אדער דיין טאכטער גייט נישט אויפן ריכטיגן וועג איז נישט די עצה צו אביוזן איר, ביקאז זעהסט דאס איז געווען די תוצאה פון אביוזן. דאס מיידל האט געזאגט פאר די עלטערן כ'האב ענק אין דר'ערד און פארטיג. און זעהט אויס זי איז געווען זייער א הויכע נשמה ווייל די אלע. זינגערס און די וואס זיי שרייבן פאועטס זענען גאר גרויסע מענטשן, זייער נשמה שרייבט עס, כ'האב געזען יעצט אויפן אינטערנעט שיינע פאועטרי וואס זי האט געשריבן, ממש קומט צום וויינען, אזא געלונגען קינד אזא שטויס צו געבן, אנבעליוועבל, און וואס וואלט דען געווען ווען זי פארבט זיך אביסל די אויגן און זי גייט מיט אן אראפגעלאזט אויפגעדעקט שייטל, וואס וואלט דען געווען? עניוועי, פאפא וועט עניוועי אזוי גיין ביז אפאר יאר, און סאטמאר אויכעט. סאו איז זי געווארן אביסל געצייטיגט פריער. משוגע מטורף וואס דא טוט זיך. ווען א פרוי זאגט אז זי וויל גיין מיט א לאנג אראפגעלאזט שייטל קומט זיך איר מיתה? דארף זי זיך אליינס נעמען דאס לעבן? מען דארף אנהייבן צו מאכן אפיסעס, דרעין אפיס, די גאווערמענט צאלט פאר די אלע זאכן, און מען דארף אנהייבן די אלע פיר אביוזעס, סעקשועל אביוז,

און ער בריהט זיך נישט אפ דעם אחור זיך און הער אויס די הסתר פנים איז גרויס דער בעל דבר שלאגט יעצט צוריק אלע יארן וואס די רבי האט געהארעוועט איך וויל נאכאמאל זאגן ווען זאליקא קומט אריין צו בלאזן שופר זאל מען אים זאגן געט אוט אוו היער יו דאונט בעלאנג היער דו ביסט א רשע און אלעס וואס די רבי האט אונז געלערנט האסטו אונטערגעברענגט יעצט איך וויל פרעגן וואו זענען די אלע רבנים פלאר דו ביסט געווען ביזי אונטערשרייבן מיין חרם וואו ביסטו יעצט? וויי דאנט יו ספיק אפ? משה גאב האט דיך שוין אריינגעברענגט צו זאליקאן אמאל? ביסט שוין געווארן א גאנצער מחותן מיט סאטמאר? אויב ס'איז נישט קנאות האסטו גארנישט דערפון, דו ביסט דאך א תלמיד פונעם מלאך, דער מלאך איז געווען א קנאי, דער מלאך האט געזאגט אפילו אויף דעם רב מענדלאוויטש וואס האט געגרינדעט תורה ודעת האט ער געזאגט סטעיטמענטס, ער האט געזאגט סטעיטמענטס, איז געווען אמאל אין עפעס א סקול וואס מען האט געוואלט לערנען היברו, האט ער געשריגן חס ושלום זאגט מען, אזוי וועלן זיי נישט קומען אינגאנצן אין חדר, און אזוי וועלן זיי אמאל אפשר תשובה טון, זאגט ער ניין, פון כפירות כל באיה לא ישובון, געווען א מורא'דיגער קנאי, ווי גייסטו בעקן זאלי כהן, און אז דו האסט אים געבעקן און האסט געזען אז ער איז נחמץ געווארן, דארפסטו יעצט ארויסקומען מיט א סטעיטמענט, דער מענטש איז א שייגעץ, און וואטעווער איי דיד פאר הים, איט וואס א מיסטעיק. נאר דאס וועסטו נישט טון, פארוואס? ווייל דו דארפסט דאך האבן די פאר סאטמארע לעקערס וואס זיי געבן דיר אביסל געלט פאר דיין מוסד, שפאר צו דיין מוסד, ס'איז אתנן זונה. און וואו זענען די אלע אנדערע רבנים? מען האט נישט געוואלט ר' אהרן ווייל מען האט געזאגט ער וועט אונטערברענגען סאטמאר, עטס זעטס נישט אז זלמן לייב האט אונטערגעברענגט סאטמאר אויפן העכסטן מדריגה, מען קען עס נישט מער אונטערברענגען ווי דאס, יו דאונט סי וואט הי איז דואינג? אלעס וואס די רבי האט געזאגט ניין האט ער געמאכט יעצט יא, און נאכדעם זאגט ער ווען די בחורים פארן אויף ארץ ישראל זאל זיי פיר מאל דורך לערנען די על הגאולה, נישט דעם על הגאולה דארף מען דורך לערנען די ויואל משה, און איך וויל דיך פרעגן וויפיל מאל האסטו עס דורך געלערנט? ס'איז א באנדע לייצים, און ער האט גענומען דעם גרעסטן גענגסטער יצחק שטערן וואס ער טאר נישט זיין קיין מנהל, כ'האב ענק שוין געזאגט ער רעדט מיט די בחורים זייער מיסע זאכן, בחורים האבן ריקארדעד זיי האבן מיך עס געלאזט הערן, סא ער גייט זיין זיין רעכטע האנט, סאו ווער איז דיין לינקע האנט? פארוואס? ווייל איך ווייס יצחק שטערן וועט ארויסווארפן פון בעסמעדריש. רבותי טראגטס ארויס זלמן לייבן אינאיינעם מיט שטערן. אזא זאך צו טון דאס איז ממש א מרידה אינעם אייבערשטן און אין די תורה און אלע זאכן וואס די רבי האט אונז געלערנט, רבנים קאלן אפ האסט געמאכט א גוטע ארבעט מיט דעם, און דאס איז ערנסטע רבנים, צווישן די דא וואס האבן אונטערגעשריבן קעגן מיר אויך, נאר זיי האלטן אז דאס טאר מען נישט צולאזן. יעצט לאמיר גיין ווייטער, ס'איז דא א רב, א רבי ער הייסט באיאנער רבי, זיין טאטע איז געווען א פארפוילטער שייגעץ דורך און דורך, ער געווען אין ישיבה יוניווערסיטי איז ער געווען א איינער פון די מנהלי רוחני כ'בין אמאל געפארן מיט אים מיט א פליגער ער געפארן צינדן הדלקה ביי רבי שמעון פרעג איך אים וויאזוי קענט איר צולאזן ס'איז דא אין ישיבה יוניווערסיטי איז דא א געי קלאב אויף די פרעמיסעס זיי מוזן עס לאזן ווען נישט באקומען זיי נישט הונדערט מיליאן דאלער פון די גאווערמענט. האט ער געזאגט אז נחום לאם, ער געווען אמאל דער דירעקטאר, האט געזאגט אזוי, אונז הייסט מיר ישיבה, על פי ישיבה טאר מען נישט טוהן זנות, אין יוניווערסיטי מוז מען טוהן זנות אנישט קריגט מען נישט קיין געלט, סאו ווער ס'זינדיגט זינדיגט אונטער נאמען יוניווערסיטי. איר הערט ווערטער? פרעג איך אים און איר זענט דאס מאשר? זאגט ער ניין, נאר איך דארף א דזשאב, איך גיי מיך נישט צוקריגן. דאס איז געווען באיאנער רעבנ'ס טאטע און ער האט איין זון א עלטערן וואס אים האט מען אויסגעטרייט צו זיין באיאנער רעבע און מען האט אים גראד צוריקגעשיקט. געווען נאך אונטערן די ווארענטי, ער געווען פארכאפט מיט ציוניזמוס מיט גיין אייננעמען מיט מעשה'ס, די באיאנער אידן האבן אים גראד אפגעפאטערט, עט די ענד אוו די דעי האבן זיי גענומען דעם באיאנער רעבע, דער באיאנער רעבע דארף פארשטיין אז ער איז נאר גענומען געווארן ווייל זיין זיידע האט איבערגעלאזט א ירושה, ער האט עס נישט געבויעט און ער האט גארנישט צוגעלייגט, און יעצט צוברעכט ער דאס גאנצע באיאנער חסידות, שטעל דיר פאר וואס דא גייט פאר, ס'איז דאך נישט צום גלייבן, ס'איז דא איינער וואס ער האט געמאכט א פיקעבו אין א פרויען מקוה. ק. און ער הייסט אברהם מרדכי בארזיל. זיין שווער הייסט חיים האלפערן, און זיין שווער איז א מגיד שיעור אין וויזשניץ בית רוזשין און אין מאכנובקא. לויט ווי איך פארשטיי איז דער אברהם מרדכי בארזיל האט חתונה געהאט זיבן חדשים צוריק. כ'פארשטיי נישט, קענסט דאך אויסטון דיין ווייב אינדערהיים און קוק, מאך נאר זיכער דו קוקסט נישט ווי מ'טאר נישט, ווייל אז דו ווילסט קוקן וויאזוי זי זעט אויס אויסגעטונערהייט, זעט אויס פונקט ווי די פרוי וואס זי גייט אין מקווה, און איך וויל פארשטיין נאך א זאך, וויאזוי מעג מען גיין בכלל מיט קינדער אין א מקווה? מקווה אין א מענער מקווה, מען זעהט דאך דארט אלע ראיות אסורות וואס איז אסור על פי תורה. יעצט ער דערציילט א מעשה אז פֿינף און צוואַנציק יאר צוריק אין די מקווה האט אויך איינער אריין געקוקט און מען האט אים געכאפט און מען האט אויף אים געשריגן קולות און זיך געמוזט טוישן א דירה, שפעטער איז אים בייגעפאלן אפשר האט ער עס נישט געטארט טון, איז ער געגאנגען און ער האט געפרעגט רב וואזנער'ן אזוי ווי ער האט ארויס געווארפן דעם איד ער האט געמוזט אוועק מופן צו ער האט געטון אן עבירה צו נישט, זאגט ער, טאמער דער איד האט זיך נאר אוועקגעצויגען, ער גייט ווייטער אין די גאס, האסטו נישט געטון נאך גענוג, האסט נישט גענוג געשריגען אויף אים, איז למעשה איז דאס א גרויסע שאנדע. איז געגאנגען באיאנער רבי און ער האט אפגערופען אהרעלע יקטער אז ער זאל זעהן צו פארשטילען די מעשה און ס'זאל פארגעסען ווערן און מ'זאל נישט גיין עדות זאגען, אזוי ווי מ'האט אויסגעלערנט דעם משגיח רב צענווירט אז ער איז נאר משגיח אין בית מדרש און אין טוילעט איז נישט זיינע ביזנעס. באיאנער רבי פ טו נישט אונטערברענגען דעם מלוכה און דעם שיינעם חסידישן הויף וואס דיין זיידע האט דיר איבערגעלאזט בירושה, דו טוסט אן עוולה גדולה מיט דעם, דו ביסט נישט באלעבאס, און איך בעט די באיאנער חסידים זאלן אריינגיין צו באיאנער רבי'ן און זאלן אים זאגן אז ער זאל אויפהערן צו באהאלטן די אלע זאכן. יעצט איז געקומען איינער, זיין טאטע, ער נעמט זיך אן פאר אים און ער זאגט. ס'איז א ליגנט, מ'האט סתם ארויסגעלאזט אויף אים א שם וועגן די שכנים, א מעשה א בוידעם, שטותים מיט הבלים, מ'האט אים געכאפט רעד הענדעד און פארדריי נישט קיין קאפ. יעצט דער וואוינט אין רחוב קאלישער נומערע נײַן. בני ברק, מ'האט אראפגענומען זיין נאמען פון דעם פאסט קעסטל, און ער וויל יעצט באהאלטן די גאנצע זאך, און די גאס פרעגט וואס האט גענומען אזוי לאנג, אז זיין טאטע זאל זיך דערמאנען ביז ער איז ארויסגעקומען מיט דעם נארישן ליגנט, דאס הייסט דאך ביי אונז דזשאוק נאמבער סיקס הונדערט און צוועלף, און ס'איז דא א פילם און ער האט מודה געווען, וואס פארדרייט ער א קאפ? יעצט היינט, דאס איז געווען דינסטאג, זענען געקומען די רבנים, און ס'איז געקומען א גאנצע קאמפעני, און מ'האט ברוך השם צוגעשטאפט דעם לאך וואס דער מענטש האט געמאכט, מ'קען זען אויפן אינטערנעט דעם לאך וואס ער האט געמאכט, און מ'האט עס שוין צוגעשטאפט ברוך השם, אבער איך האב אפגעקאלט. רב לאנדא, איך האב געזאגט דו טוסט א מוראדיגע עוולה דו ווייסט נישט פארוואס, ווייל ווען ס'איז דא א פראבלעם מיט א מקווה קאלט מען מיך, איר ווייסט וויפיל פרויען האבן מיך אפגעקאלט אז דאס גייט מאכן אז פרויען זאלן נישט מער וועלן גיין אין מקווה, ס'איז געווען אויף די אלע רעדיא סטעישאנס און די טעלעוויזשן סטעישאנס און די מעין סטריעם ניוז אין ארץ ישראל, איר ווייסט וואסערא אימפעקט דאס גייט האבן אויף פרויען? יו דאונט העוו די סליידעסט איידיע זאג איך אים איך ווייס ווייל איך האב עס שוין מיטגעמאכט אפאר מאל ווען ס'איז געווען דער אין וואשינגטאן איז געווען דער רב בערי וואס אונז האמיר אים גערופן די פיפינג ראביי האט עס געמאכט אזא מין שלעכטן איינדרוק פרויען שעמען זיך צו גיין אין מקווה און די זעלבע האט מען געהאט דא אין אמעריקע אויך דער צעדרייטער אין פארטי סיקס סטריט מקווה פליישמאן, ווען ס'איז ארויסגעקומען אז ער האט געקוקט אריין אויף פרויען איז געווארן זייער אפסעט, האב איך אנגעקאלט הרב לאנדא און ער, מען זעהט די פיקטשערס, מען קען דארט צוקוקן, מען קען קומען און קוקן פון די זייט, ער מוז בויען געהעריג א מחיצה ארום די פראפערטי פון די מקווה און ס'זאל זיין צוגעשפארט הערמעטיש צוגעמאכט און ס'זאל זיין א שומר אינדרויסן א חייל וואס ער זאל וואטשן, וואס טוט ער אז איינער קומט אריין און באפאלט פרויען אויכעט, קען דאך דאס אויך. טוהן, זאגט ער איך בין גערעכט מען גייט עס פאררעכטן, ווייל איך זאג אייביג פון יעדן שלעכטע זאך וואס איז געשעהן אויב מען לערנט זיך נישט איז עס א שלעכטע זאך און אויב מען לערנט זיך איז עס זייער גוט. איך האלט אזוי ווי די ביאנער חסידים האבן זיך גענומען צו דעם פריעריגן בחור, צו דעם פריעריגן אינגערמאן, זיין ברודער וואס איז געווארן רבי און זיי האבן אים ארויסגעווארפן דארפן זיי אים אויך ארויסווארפן, איטס טו מאטש ארעדי. ער גייט לוחץ זיין אויף אהרעלע יאקטער? אהרעלע יאקטער זאגט אים, הער אויס רעבע, איך וואלט גערן געטון וואס דו זאגסט, אבער נחום ראזענבערג איז מיין רעבע, און איך, און ער האט מיר געזאגט אז טאמער דו וועסט אנהייבן צו נעמען פון מענטשן ארדערס, על איך קומען אויף ארץ ישראל און כ'וועל דיך דערווערגן. זאגט ער, נו, וואס זאל איך מיך לאזן דערווערגן ווייל יענער האט געקוקט אין מקווה? און דאס מוז זיך ענדיגן, ביאנער רעבע, דאס איז א פאול באל! דעטס נאו גוד וואט יור דואינג, און מיינט נישט אז איר טוט א טובה, יור דואינג בעד, שטעל דיר פאר דו האסט אזא שיינע קהילה מען בויט יעצט א בילדינג פאר צענליגע צו הונדערטע מיליאנער שקל און ס'וועט נישט זיין סעקשועלי קלין, וואס האסטו פון דעם גאנצן מוסד? קענסט שוין בויען פאר דעם זעלבן געלט א קירכע אויכעט, די גלחים האבן אויך געטון די זעלבע, איטס אנבעליוועבל. נישט צום גלייבן. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, איך האב אמאל געדאוונט דא אין ביאן אפאר וואכן מיט רשות, מ'האט מיר געזאגט איך קען קומען דא דאווענען, ווייל מ'האט מיך ארויסגעווארפן, איז געווען דארטן איינער וואס ער לערנט חב"ד, און ס'איז געווען דארטן דער גבאי מיטן שמש, איך ווייס נישט וויאזוי ער הייסט, האבן מיך אפגעקאלט, אונז ווילן מיר נישט איר זאלט קומען מער דאווענען, ביי אונז איז נישט קיין כבוד אז איר דאוונט ביי אונז, ווייל יוסף דוד קרויס פלעגט קומען יעדן. שבת דארטן און זיי אנרייצן וואכן האבן זיי עניוועי נישט קיין מנין סאו עניוועי. כ'האב אייך געוואלט זאגן ביאנער חסידים ביי מיר איז נישט קיין כבוד מיט ענק צו דאווענען איר זענט ממש די ווארסט אוו די ווארסט אז דיין רבי קען אפקאלן אהרעלע יאקטערן און זאגן מען זאל נישט גיין פאראויס איז די רבי נישט ווערט א דיים איז נאט ווארט עניטינג. און אויסער דעם האלט ער זיך פאר א פאר הדור. ס'איז געווען אמאל א פרוי וואס איז געבליבן אן אלמנה, איר מאן האט איבערגעלאזט אסאך געלט, האט זי געקויפט פאר די קינדער דירות, זי האט דאך דארפן עווענטשעלי חתונה מאכן די קינדער, איז עפעס א רב האט געוואלט בויען א שול, איז ער געקומען פארדרייען ביאנער רעבן א קאפ ער זאל הייסן די פרוי אז זי זאל אים געבן דערווייל דאס געלט, האט זי געזאגט נאו וועי ביאנער רבי איך געב נישט, ווייל ווען ער וועט נישט האבן צו באצאלן עסטו עס נישט אויסלייגן. און זי האט אים נישט געגעבן. דער ביאנער רבי דער זעלבער גענגסטער דער זעלבער קרוק ווי אלע רעבעס דעטס אלל הי איז אזא גענגסטער און אזא קרוק אז ער קען וועלן באהאלטן סעקשועל אביוז פון בערזל איז ער נאטינג ווארט און איך וויל זאגן די אלע ביאנער חסידים די גרויסע עשירים וואס זיי געבן געלט פאר ביאן יו העוו טו סטאפ דעט ראביי ווייל די זעלבע זאך גייט פאר אין בית מדרש אויכעט די זעלבע זאך גייט פאר אין די ישיבה. און דער רבי לאט עס צו ווייל ער מיינט אז אזוי עט ער זיין אן איידלער מענטש. ער העלפט חזיריי מיט דעם, און אין קלאמפערשטן איז ער אויך א חזיר, ווייל ווען מען העלפט א חזיר איז מען אליין א חזיר. סאו איך געב א שטרענגע מעסעדזש און א שטארקע מעסעדזש פאר די אלע באיאנער וואס האבן געזאגט אז זיי קענען נישט דאווענען מיט נחום ראזנבערג ווייל ס'איז זיי נישט קיין כבוד. ברוך השם עטס האטס מיך ארויסגעווארפן ווייל איך עקל זיך אויך פון ענק. ס'איז געווען אמאל א איד, ער איז געווען א גענגסטער, א מערדער, ער האט געהייסן ניסן באק, ווייל די גרויסע ניסן באק שול וואס מען שלאגט זיך יעצט, באיאן, מיט די אנדערע ריזשינער רעבעס, קיצור, איז הרב ר' נפתלי חיים, ער איז געווען אן איש קדוש מאוד, און ער איז געווען א זון פונעם דזיקובער רב, ער איז געווען א זון פון ר' מאיר'ל פון דזיקוב. און דער רבי נפתלי חיים איז געווען א אפענער בעל רוח הקודש. דער רבי נפתלי חיים האט געוואוינט אין א שטיבעלע, געווען זייער די הונגער איז געווען גרויס און נישט געווען גארנישט נעבעך, און ס'איז געווען א שכנה וואס איר מאן איז געווען פון די סאדיגערע חסידים, למעשה האט זי אבער געזעהן אז דער רבי נפתלי חיים דאס איז עפעס גאר א געהויבענער מענטש, פלעגט זי אלץ אונטערשטופן דארטן אין שטוב ס'זאל זיין צו עסן, און אזוי ווייטער. איין טאג איז די טאכטער לא עלינו משוגע געווארן, איז זי אריינגעגאנגען בעטן רבי נפתלי חיים אפשר קען מען מתפלל זיין זען עפעס צו טון, האט ער געזאגט יא איך וועל דיר געבן א קמיע, אבער ער האט אנגעזאגט אז טאמער עפנט מען די קמיע וועט עס מער נישט ארבעטן, מען זאל עס קיינמאל נישט עפענען. יעצט, די חברים פונעם מאן האבן געזען די טאכטער געווען נעבעך משוגע לא עלינו און זי איז געזונט געווארן, האבן זיי געוואלט וויסן וויאזוי דאס איז געשען, האבן זיי געלייגט א גרויסן דרוק ער זאל אויסזאגן וואס דא איז געשען, האט ער זיי געזאגט ער איז געגאנגען צו ר' נפתלי חיים און ער האט געגעבן א קמיע. קיצור, האבן זיי געוואלט וויסן וואס שטייט אין די קמיע, ס'געווען ממש א אויסטערלישע זאך, בקיצור זיי האבן אים געמוטשעט, ער האט געזאגט מ'טאר נישט, ער האט געזאגט מען האט אנגעזאגט אז מען זאל עס נישט עפענען ווייל עס וועט נישט ארבעטן, זענען זיי געווארן נאך מער נייגעריג, ויהי היום זיי האבן געטראפן דאס מיידל, זיי האבן אראפגעריסן דאס קייטל און זיי האבן געעפנט די קמיע, עס איז געשטאנען דארט צוויי נעמען, איינס איז געווען ניסן באק און נאכדעם איז געווען נאך איינער. קיצור זענען זיי געגאנגען און געפרעגט דעם רבי נפתלי חיים וואס איז די פשט פון די נעמען און דאס האט געהאלפן? איז עפעס שמות זייערע נעמען? וואס גייט דא פאר? האט ער געזאגט ניין. כ'וועל ענק מסביר זיין. משוגעת, דאס קומט פון דאס כוחות הטומאה. די טומאה פארלייגט זיך אויף איינעם, ווערט מען רחמנא לצלן משוגע. יעצט, די צוויי נעמען, די צוויי זענען אזאלעכע שקצים און אזוי טמא מטומא פון קאפ ביז פיס, אז דער כח הטומאה האט פאר זיי מורא. איז במילא מ'האט ארויפגעלייגט זייערע נעמען זענען זיי ארויס פונעם מיידל. ער האט געדינגען א מענטש ווען דער דברי חיים האט געהאט א זון דער שיניווער רב ווען ער איז געקומען אויף ארץ ישראל האט ער געדינגען א מענטש, אזוי דערציילט די היסטאריע, צו ס'איז אמת צו נישט איך בין נישט דארט געווען, אז מ'זאל הרג'נען דעם שיניווער רב, און מ'האט טאקע געהארגעט א מענטש וואס דער אראבער האט זיך אים צוגעדאכט אז דאס זעט אויס ווי שיניווער רב, מ'האט אים געזאגט וויאזוי ער דארף אויסזען, און ער האט געהארגעט א פרעמדע מענטש. דאס איז געווען די אמאליגע באיאנער עדלע חסידים, עה, עטס האטס מורא געהאט צו דאווענען מיט נחום ראזענבערג, פארוואס? ווייל ס'הענגט נישט קיין כבוד. מיר איז גאר א קליינער כבוד געווען צו קומען צו ענק דאווענען, כ'האב נאר נישט געהאט וואו צו דאווענען גייט מען צו ענק, היינט האב איך דאך דאס אויך נישט, שטייסט? ס'קומען דארט א רשע דער יוסף דוד קרויז וואס ער געט מעדיקעישאנס פאר בחורים, און ממילא אז ער געט מעדיקעישאנס פאר בחורים איז געשען א מורא'דיגער אומגליק אז ער האט אראפגעפירט בחורים פון וועג, און זארגט זיך נישט, מען וועט אים אויפפיקן, ווייל ס'איז דא היינט בחורים וואס זיי רעדן, ס'איז דא היינט א פרוי וואס זי איז זי זאגט זי איז א קאשוי רייניקונג, זי איז א רייניקונג פון אלע רעבעס. זי הייסט ליבעלע פאלאק, ס'איז געווען די וואך אן ארטיקל אין ניו יארק טיימס וועגן איר מיט א פיקטשער, און זי זאגט מ'האט איר צוגעגאנגען מיט איר עדיוקעישן, איר מאן האט איר נישט געוואלט געבן א גט, איינער האט אויסגעלייגט די געלט, און היינט איז זי מסביר פאר די גאווערמענט וואס דא גייט פאר, רבותי אונז קען מען עס מער נישט האלטן קיין סודות, בקאז יעדער אין לך כל בית ובית וואס איז נישט נעבעך בא'עוול'ט געווארן און יעדער רעדט. זיי זענען שוין אוועק פון דא, עטס האטס געמיינט עטס קענטס קאנטראלן ווילימסבורג? הערט אויס נחום ראזענבערג וועט אלעס שטיל ווערן א מכה דא אין ווילימסבורג איך ענק ווייזן עטס זענטס נישט קיין בעל הבתים נאו וועי עטס זענטס ראנג יעצט וויל איך ענק זאגן נאך א זאך ס'איז דא יעצט א מעשה וואס ס'גייט סורפעסן איך ווייס עס שוין צוויי וואכן ס'איז דא א אינגערמאן איז געווען א גרויסער עושר ער האט פארלוירן דאס פארמעגן ס'איז נישט קיין חילוק ער איז געווארן אביסל דיפרעסט איז ער געגאנגען דא צו איינעם, איך קען נאך נישט זאגן דעם נאמען ווייל ס'קען זיין ס'איז אינטרודינג אין דזשאסטיס ווייל איך מיין מ'וויל אים אויפפיקן, און ער האט אים געגעבן מעדיקעישאן, כ'האב דאך ענק געזאגט קיינער טאר נישט געבן קיין מעדיקעישאן ספעשעלי נישט די נערוון פילן, און יענער איז געווארן אינגאנצן צובראכן פון דעם, קודם האט עס אים אויפגעהויבן נאכדעם איז ער געווארן אדיקטעד און מ'האט שוין אויסגעגעבן אויף אים אסאך געלט ער זאל זיך פארן היילן, ס'איז דא ריהעביליטעישאן סענטערס און ס'העלפט נישט, ער איז שוין אזוי פארכאפט אז ס'איז צרות, און יעצט איז מען דערגאנגען פון ווי געקומען די מעדיקעישאן? ס'איז דא איינער דא ביי אונז וואס ער געט ארויס די מעדיקעישאנס. יוסף דוד פלעגט אויך געבן מעדיקעישאנס פאר בחורים. און די גערע חברה געבן אויך מעדיקעישאנס פאר בחורים זאלן נישט ווערן אראוזד, זאלן נישט צוקומען צו קיין קישוי אבר. אבער דאס איז נאכנישט נארקאטיקס, מעדיקעישאנס וואס האט צוטון מיט נערוון פילס וואס יו קענט געט אףף איט לעיטער. און ס'גייט יעצט סורפעסן ווייל די עף בי איי איז שוין העווי אינוואלווד אין דעם קעיס. יענער האט, יענעמס לעבן איז פאריבער, כאטשיג איז ער א טאטע פון קינדער מיט אייניקלעך און איז געווען א גאר א גרויסער מיליאנער אמאל. נאר ס'האט אים געכאפט נעבעך א דאס. ס'א א נערוון בראך ווייל נעבעך, שטעלט זיך פאר, איז געווען אמאל א גרויסער ראש און היינט איז ער גארנישט. ס'גייט ביטערליך סורפעסן. אהא ס'קומט יעצט אזא מין מכה אין שטאט אין דעם זאג איך ענק אלע, רבותי דאס איז נישט צו רעדן, ווען ס'איז געווען אזוי זינט קומען די אידן פון גלות, און די אידן, פארשטייסטו מיך, האבן געוואוסט אז ס'איז דא א באשעפער און מען טאר נישט קיינעם וויי טון און אהער מיט אהין. די יוגנט ווייסט אז ס'איז ערלויבט זיך מזדיין אין ערכאות יעדן צווייטן מסר'ט מען ווער ס'גייט און ער זאגט עפעס א זאך וואס ס'גייט דא פאר גייט מען אים גראד מסר'ן מיט לגיונות. איטס נאט גאנע ווארק ענימאר רבותי. יעצט ס'איז דא נאך א זאך, ס'איז דא א שטאט וואס הייסט ליווערפול אין ענגלאנד. יעצט, איך האב פראבירט צו קומען די אינפארמעישאן פון די ערשטע האנט אבער איך קען נישט ווייל מען האט זיי שוין אויסגעלערנט מיט נחום ראזענבערג טאר מען נישט רעדן אבער כ'האב עס אנדערוועי ווייל איך געב עס איך געב עס אריין מיט צען טויזנט פֿיר הונדערט און דרײַסיק דיסקלעימערס און געפארן דארטן אויף האלידעי און איינער האט געהערט אז איך זאג אז מען טאר נישט ניצן דזשאסט עני מקוה האט מען גענומען א רב זאל עס אינספעקטן כ'הער זאגן אז ס'איז געווען רב דונער, און ער האט געזאגט די מקווה איז פסול, ס'איז געווען זוחל מיט אלע אנדערע זאכן, סאו קודם כ'האב מציל געווען אפאר אידן דאס ס'א מורא'דיגע זכות, מיטן אייבערשטנ'ס הילף, אבער לאידך גיסא, עטס מיינטס אז די מקווה'ס אין לאנדאן זענען בעסער? עטס האטס ענק ארומגעקריגט מיט דעם מאיר פויזן ווייל דער רשע דונער האט געהאט א מתפלל וואס האט גערעיפט א ניס פון מאיר פויזן און מ'האט אים אוועקגעשיקט ביז ארץ ישראל האט ער געמוזט לויפן, ער האט נישט געלאנדעט ביז ארץ ישראל, סאו ביי מיר איז. דער גאנצער דונער איז א גארנישט מיט נישט, איך קען אים שוין אסאך יארן, איך ווייס נאך נישט וויפיל ער קען אין מקוואות, ס'זעהט אויס ס'איז געווען זייער א גרויסער פסול. יעצט האט מיך אנגעקאלט איינער, איך קען נאכנישט ארויסגעבן זיין נאמען ווייל מ'געט עס איבער יעצט פאר די פאליס, ס'איז אויך אין ענגלאנד אזא מעשה וואס דער טאטע איז א ראש הכולל גאר, געטשעפעט דעם אייגענעם זון, ער האט חתונה געהאט אין ארץ ישראל, און ער איז אוט אוו קאנטראל. ער וויינט זיין לעבן איז פאריבער און דאס אלעס האט נישט געטארט זיין, ס'איז אנבעליוועבל רבותי דאס האט אלעס נישט געטארט זיין און איטס גאנע סטאפ, אזוי ווי אונז האמיר אפגעשטעלט דארטן די מעשה מיט דעם. ראביי גרינהאוז. אזוי וועמיר איצט אפשטעלן דאס אויכעט. יעצט מ'האט איינגעזעצט אין קרית אתא א פרוי וואס די פרוי האט געטאטשט קינדער, סא כ'האב ענק געזאגט א פרוי איז גארנישט בעסער ווי א מאן און מ'האט איר אויפגעפיקט, כ'האב באקומען יעצט אן עמערדזשענסי אריינגערופן, צו כ'האב קודם וויל איך ענק זאגן, כ'האב באקומען עטליכע קאלס, איינער האט מיך אנגעקאלט א פאפנער, איך זאל חלילה נישט רעדן פונעם רעבן, פון דעם רעבן'ס אייניקל, און ס'איז א בזיון פאר פאפא, זאג איך איך הער וואס דו זאגסט, אויב זאגט ער מ'קען דיר אפילו באגיטיגן מיט אפאר טאלער, זאג איך אים הער אויס דו קענסט נישט ווייל דו האסט נישט דאס געלט וואס ס'קאסט מיך צו קויפן, פרעגט ער פארוואס, זאג איך אים אלע זעקס. די גרעסטע בענק אין ניו יארק קענען מיר נישט אויסצאלן אז איך זאל נישט רעדן. נאכדעם קאלט אן איינער און ער זאגט מיר זאלסט וויסן דו האסט געווינען די מלחמה, פרעג איך אים פון וואנט ווייסטו? זאגט ער איך בין א פאפענער, מ'איז געגאנגען צום פאפער רב, קודם האט מען געהאלט א גאנצע מיטינג ווי מען זאל לייגן דאס קינד, צו מען זאל לייגן ביי די קינדער, צו אחורי הגדר, בקיצור מען איז אריין צום פאפער רב און נישט געקענט מחליט זיין. פאפער רב געזאגט וואס? מ'עט זי לייגן לעבן איר באבן? ביקאוז אונז האמיר געפעילט דעם סיסטעם מיינט דאס אז דאס מיידל דארף נישט האבן ווי צו ליגן? נאו וועי האט ער געזאגט ווי פעילד אונז האמיר געפעילט דעם סיסטעם? כ'וויל ענק זאגן דער פאפער רב נאך א שטיקל ערליכער, ער האט געהאט אן ערליכן טאטן און ער האט אויכעט געהאט דעם רבנישן צוגאנג, ער האט עס געזען ביי זיין טאטן טאג און נאכט, איך וויל ענק עפעס זאגן איך בין נישט קיין רב אבער איך בין געווען יעדן זומער אין פאפא קעמפ, איך האב מיך געדרייט ביי דעם פאפער רב, כ'האב אזויפיל. קונה געווען פון אים אז ס'לאזט זיך גארנישט זאגן, כ'וואלט געקענט זיין היינט א רב, כ'האב נאר נישט קיין שול, למעשה וויל איך ענק זאגן, ס'איז אנבעליוועבל, האט ער געזאגט, אונז האמיר געפעילט דעם סיסטעם און זי גייט ליגן לעבן איר באבן, און די אלע מענטשן וואס זיי האבן אביסל יראת שמים אין זיך הייבן שוין אן צו זען אז נחום ראזענבערג איז גערעכט, יעצט פאפער רב איך וויל אייך זאגן, אויב מען האלט שוין דא וויל איך אייך בעטן נאך א זאך, איר בויעט יעצט איבער תלמוד תורה'ס בנינים, קויפטס אפ א הויז און מאכטס. דאס פאר א סענטער ווי מען זאל קענען אריין גיין פאר העלפ, און יעצט וועל איך אייך זאגן נאך א זאך פאפער רב, איך גיי אייך יעצט זאגן סודות פון חדר, כ'ווייס נישט צו מען מעג עס אפילו זאגן אויף א האטליין באלד וועלן זיי אלע קומען קלאפן ביי מיין טיר, פאפער רב, מען קען זייער גרינג טרעיסן ווער ס'האט געגעבן פאר אייער אייניקל דראגס, ס'איז א יונגערמאן וואס ער סופלייט יעדן דא, און איינמאל זי איז געווען פארכאפט קענסטו שוין אויסגעבן הונדערט טויזענט דאלער זי אראפצונעמען, איטס נאט גאנא ווארק. פאפער רב, ס'איז דא הונדערטער עידזשענטס דא אין וויליאמסבורג אליינס, מיט גרויסע גרויסע סומעס מיט אלע מיני דראגס, איר ווילט עס אפשטעלן? גייט צו די עף בי איי, און אין לעס דען פיר און צוואנציג שעה ווייסן זיי ווער ס'האט עס געטון, איר ווייסט פון וואנעט איך ווייס אז זיי ווייסן? ביקאוז יעדער אין די גאס ווייסט, יעדער ווייסט ווי צו קריגן, קיינער העט נישט בלייבן הונגעריג. מען דערציילט דער קדושת לוי האט געזאגט אז ס'איז געווען נאכן זמן פון פארברענען דעם חמץ האט ער געזאגט ברענג מיר אהער א שטיקל חלה זאגט מען רבי ס'איז נישט דא האט ער אנגעהויבן צו וויינען זאגט ער רבונו של עולם קוק אז דו האסט געזאגט אין די תורה ס'זאל נישט זיין קיין חמץ ס'וועט נישט זיין נאכדעם זאגט ער ברענגטס מיר א שטיקל פון די און די ווארע דאס האט מען נישט געטארט האנדלן אין רוסלאנד האט מען אים געפרעגט רבי וויפיל שטיקלעך ברויך האט ער געזאגט זעסטו רבונו של עולם אן סאלדאטן זעמער אונז דיינע געטרייע ערליכע וואוילע מענטשן איך וויל דיר עפעס זאגן פאפא רב זאג מיר דעם נאמען פון וועלכן מין דראגס איר ווילט באקומען און ס'איז דא מענטשן וואס זענען עידזשענטס מ'וועט אייך ברענגען וויפיל איר ווילט אפילו ס'איז נאכן זמן איסור איטס אלל נאון אין די סטריט למשל אז ברוך מרדכי איז געווען א וועלטס חזיר האט דאך יעדער געוואוסט. געוואוסט. און אז יחיאל בראנער איז געווען א וועלטס חזיר האט אויך יעדער געוואוסט. און אז אלטער סאמעט איז געווען א וועלטס חזיר האט אויך יעדער געוואוסט. און אז ברוך מרדכי'ס זון איז געווען א וועלטס חזיר האט אויך יעדער געוואוסט. ער האט געטראגן אומשולדיגערהייט דעם בחור צו א זונה. און די זונה האט מורא געהאט מיט אים צו וואוינען ווייל ער איז געווען אנדער עידזש. וואס דא האט זיך אפגעטון איז אנבעליוועבל. סאו עוועריבאדי נאוס עוועריטינג. די זעלבע אויך. איר זאלט וויסן. וויפיל דראגס ס'איז דא קען מען דא באקומען, און אז איר ווילט טון לעילי נשמת פאר אייער פארשטארבענעם אייניקל זאלט איר איין זאך מאכן זיכער, מען עפענט א אפיס און דאס זאל ארבעטן מיט לאו אינפארסמענט אינאיינעם, און ווען מ'וועט כאפן א בחור אדער א אינגערמאן וואס ער האנדלט מיט דראגס זאל מען אים איינזעצן, האטס נישט קיין רחמנות, ווייל ווען נישט וועט מען יענעם אריינטראגן אין קבר. ס'איז אויך איינגעזעצט א יונג מיידל, אונז האמער אזא פארשטינקענע קאמיוניטי, איינער קאלט מיך היינט אן, ער איז פון מיינע חסידים, ער וואטשט אויפן אינטערנעט, ער זאגט אז ס'איז אים געווען א פלא אין בארא פארק האט זיך אריינגעצויגן עפעס א גוי, קיצור די ערשטע זאך האט ער געהאט א חשד אפשר איז ער א רעדזשיסטערט סעקס אפענדער, ביי אונז ווייסט מען דאך גארנישט, איז ער געגאנגען און ער האט נאכגעקוקט און ער האט געטראפן ער איז אויף די רעדזשיסטרי פון די סעקס אפענדער. ער טאר נישט וואוינען וואו ס'איז דא קינדער, וואו ס'איז דא א שול. קאלט ער מיך אן, רבי נחום, כ'האב פאר דיר ארבעט, יא, איך וויל דו זאלסט אונז ארויסהעלפן דעם חברהמאן פטר'ן. זאג איך אים, לאמיך דיך עפעס אויסלערנען. איך טו נישט מער ווי איך געב איבער אינפארמעישן. איך בין נישט ועד הצניעות, כ'האב נישט געלעבט פון ענק אלע יארן, כ'האב פון ענק קיינמאל קיין געלט נישט גענומען. א שטויס אינעם אחור האב איך גענומען א גוטן, כ'האב נאך היינט נישט וואו צו דאווענען, און ממילא. פייף איך דיר אן, איך גיי דיר גארנישט טון, אנפאנג ווען איך פלעג העלפן, כ'פלעג גיין אין קאורט, כ'האב געטון, האב איך געזען איך בין געווארן אן עי-טי-עם מאשין, און איך האלט נישט ביי זיין ענקער עי-טי-עם מאשין, ברוך מאטכע האט באצאלט פאר צוויי קינדער וואס האט נעבעך אומגליקליך געמאכט אויף א לעבן, פאר איינעם האט ער באצאלט, כ'ווייס נישט, אנדערטהאלב מיליאן, צו אן אנדערן זעקס זיבן הונדערט טויזנט, און איך דארף זיין ענקער עי-טי-עם מאשין, עטס ווילטס האבן אזא פאר'חזר'טישע קאמיוניטי, פיין, יו וויל העוו איט. געהאט ווי אזוי צו ענק אליינס אין אכט נעמען. אמעריקע וואס זיי האבן איינגענומען יוראפ זענען זיי נישט געווארן בעל הבית. זיי האבן איבערגעלאזט און זיי האבן געזאגט ווען עס איז א לאנד מיט א תנאי מ'טאר נישט האבן קיין מיליטער זיי מעגן האבן א לאנד פאר זיך זיי ברויכן האבן הילף וועט די נעטא קומען העלפן. איך וויל נישט ווערן משמרת הצניעות איך וויל נישט נאכלויפן יעדן גוי וואס ער באזעצט זיך דא און איך זאל אים זאגן גיי מוף ארויס פון דא נא וועי דאס זאל טון די חברה וואס האבן געגנבעט גרויס געלט אלע יארן דעטס נאט מיי דזשאב און נאכדעם זאג איך אים מען דארף נישט קיין געלט אויך נישט מען דארף נאר האבן אביסל גאטס אין צייט מען זאל גיין צו די פאליס סטעישאן, דעטס אלל, עטס קענטס דאס טוהן פונקט ווי איך קען דאס טוהן, פארגעס נישט סי ען ען גייט נישט אין די מלחמה אין איראן און אין איראק, זיי מאכן אויפמערקזאם פארן עולם, און איך גיי ענק מאכן אויפמערקזאם, און אמעריקע האט געזאגט אטאנאמי פאר דייטשלאנד און פירטס אן אייגענעם לאנד, די זעלבע זאג איך פאר ענק, יו העוו טו סטרעיטן אוט פראם וויטין, ס'מוז קומען פון וואט. פראם וויטין, די יונגע דור פייפט אויס דעם אלטן דור, זיי זענען משוגעים, זיי האבן אויפגענומען זאליקא'ן פאר רב, זאליקא איז געווען די ביליגסטע און די טשיפעסט הויז וואס איז געווען אין גאנץ בארא פארק, אים האט מען געזעצט אויפן סאטמאר רב'ס בענקל ער זאל פירן, ער איז געווען א אפגעריסענער פערד, אפילו א פלעי גרופ נישט געמאכט, און אלל אוו א סאדען ער קען געבן עצות איבער די גאנצע וועלט, ער האט שוין ביז יעצט מקריב געווען פון זיבן הונדערט ביז טויזנט פראנצויזישע יונגלעך. מיין האטליין האט מען געמוזט לייגן חרם ווייל ס'ברעכט אונטער די יוגנט, קוק וואס דארט טוט זיך, מען הרג'ט אוועק די יוגנט. יעצט, מען האט אויך געזאגט אז די אלע אירע פרענדס מעגן קומען צו די לוויה, איך האב א מורא'דיגע הנאה פון פאפא רב, עס זעט אויס ער האט גוטע יועצים, און ס'איז געווען דארט א גרופע מיט מיידלעך וואס האבן געוויינט איט קוד העוו בין מי, אזויפיל קינדער וואס די טאטעס וואלטן. זיי האבן מיך געקענט ארויסווארפן, איז געווען דארטן עטליכע מיידלעך האבן געוויינט, זיי האבן געזאגט פייגי איט קוד העוו בין מי, און זענען אהיים געגאנגען, זיי האבן געזאגט דעדי, מאמי, טענק יו פאר ליידן, טענק יו פאר העווינג פעישענס וויט אס, טענק יו פאר נאט ביאינג א בהמה ווי דער פנחס גרינוואלד וואס האט ארויסגעווארפן די קינדער, אנבעליוועבל, ס'איז אביסל שווער מיט א קינד ווארפט מען אים אין גארבידזש. ס'איז אזוי ווי א פארפוילטע ציטרונע, ס'איז געווארן פארפוילט ווארפט מען עס אין גארבידזש, איטס אנבעליוועבל וואט א סיק קאמיוניטי ווי העוו, און מען האט זי געלייגט אין אוהל אינדרויסן לעבן די באבן, און אזוי דארף זיין, רבותי לאמיר מער נישט דענייען די פעקטס. און איך בעט נאכאמאל פאפא רב, ס'איז זייער גרינג זאלסט געוואויר ווערן ווער ס'האט איר סופלייד די ערשטע די דראגס, אין די שטאט ווייסט יעדער ווער ס'איז. מען זאגט, א פרוי האט אמאל געזאגט, אוי, איי דידנט נאו מיי האזבענד ראנס אראונד טען יערס ארעדי. זאגט מען, יא. די לעצטער מענטש אויסצוגעפינען אז דער מאן לויפט ארום איז די פרוי. כאטשיג זי איז די נענטסטע צו אים. יעדער ווייסט ווער ס'האט איר סופלייד די דראגס. ענד איטס איזי טו פיינד אוט. יעצט איינער קאלט מיך אן פון פאפא אז זי האט נישט גענומען דראגס, נאר ס'איז געווען א מעשה אז זי האט גענומען אזאלעכע בארואיגונגס פילן און זי האט עס אווערדראגט ווייל זי האט געזאגט פאר די פרענדס אז זי האט נישט אויף וואס צו לעבן ווייל הער. פעמילי דיסאונד האר, גרינוואלד, יו דיסאונד האר. כ'וויל דיר עפעס זאגן, איך ווייס נישט פונקטליך און איך בין נישט זיכער צו דאס איז נישט קיין פאפא פאליטיק אז ס'זאל הייסן ס'איז נישט אויף דראגס, בהמות וואס איר זענטס? זאגטס ס'איז יא געווען דראגס און לעטס ווארק טוגעדער עס אומצוברענגען, בהמות וואס איר זענטס? ס'איז נישט געווען דראגס, ס'איז געווען בלומס קענדיס און ווער ס'האט גענומען צופיל און ס'האט עס אויסגעבראכן, שעים אן יו אלל, לעטס קאם אוט וויט די טרוט. קאלט מיך איינער יעצט אפ פון מאנטריאל, הרב ראזענבערג, כ'האב אלץ געמיינט איר זענט א משוגענער, אז פאפא רב'ס אייניקל קען זיך אווערדראגן זענט איר דאך יא גערעכט, זאג איך אים, אוי ווען איר פארשטייט ווען צען יאר צוריק אז איך בין גערעכט, טויזענטער קינדער וואלט מען ווען געקענט סעיוון, נישט יעדער איז שוין געשטארבן, אבער ס'דא וואס זענען לעבעדיגע טויטע, יעצט קאלט מיך אפ דא א פרוי, א פרוי קאלט מיך אפ, שטעל דיר פאר ווי מ'האלט שוין, נחמיה, זיי ווער נישט דזשעלעס, זי רעדט נאר אויפן טעלעפאן, כ'האב זי נישט געזען, זי זאגט איך בין אויך געווען א שווער קינד פאר מיין טאטן, איך בין געווען די. איינע פון די בעסטע פרענדס מיט די פייגע גרינוואלד איך זאג די אלע וואס האבן געגעבן די עצה פארן טאטן מען זאל זי ארויסווארפן פון שטוב דעי האבן בלוט אויף זייער הענט וואס מ'עט קיינמאל נישט קענען פארדעקן ס'בלייבט אויף אייביג לאמיר אריינקוקן אין חומש לאמיר זעהן וואס איז געווען אברהם אבינו האט געהאט. א שלעכטן זוהן ישמעאל איז לכאורה האט אים געדארפט געבן א קאפע ארויס, ניין? ער האט אים געהאלטן, ער האט געוואלט מאכן א מענטש פון אים, נאכדעם ווען דער אייבערשטער האט געזאגט פאר אברהם אבינו. כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה. האט ער אים אוועק געשיקט, זאגט דער מדרש ער פלעגט גיין ווי ער האט געוואוינט. ט, ער פלעגט זיך אומקוקן אויף אים, ער האט געהאט א פרוי וואס האט נישט אריינגעלאזט אברהם אבינו אין איר שטוב, האט ער געזאגט זאלסט טוישן דעם טויער, עס איז נישט מיין הויז, ער איז געגאנגען קוקן וואס ער ברויכט, ער האט זיך גע'גט, ישמעאל, און ער האט חתונה געהאט מיט נאך א פרוי, און די צווייטע איז געווען גרויסע מכניס אורחים, און זי האט געזאגט. קום אריין, אבער דער מדרש ברענגט אז ער איז נישט אראפ געגאנגען פונעם חמור ווייל ער האט נישט געוואלט בלייבן דארטן, אז דער אייבערשטער האט געהייסן שיק אים אוועק, האט ער געוואלט נאר האבן א ווי מען זאגט א לוק אוט פאר אים באט נאט טו ביקאם קלאוס, און נאכדעם שטייט אין הייליגן רמבן אין פרשת לך לך, חטא גדול חטאה צדקת. שרה אמנו האט געזינדיגט א גרויסע זינד מיט דעם וואס זי האט געפייניגט הגר, זי האט געזינדיגט מיט דעם, זאגט דער הייליגער רמבן, וועגן דעם זעמיר אונז איבערגעגעבן היינט אין הגר'ס קינדער צו ליידן אזויפיל יארן, שטעל דיר פאר וויפיל יאר אונז ליידן מיר שוין פון די אראבער, שטעל דיר פאר וואס בלוט ס'גיסט זיך. פארוואס ווייל מ'טאר נישט מצער זיין א מענטש? בפרט נאך פאר גארנישט. יצחק אבינו האט געהאט א זון עשו, יעצט ס'שטייט ווען יעקב איז אריין געקומען האט ער געזעהן דער גן עדן, ס'האט געשמעקט ווי דער גן עדן קומט אריין, און ווען עשו איז אריין געקומען האט עס געשמעקט ווי דער גיהנום קומט אריין. עס שטעלט זיך דאך א קשיא, דו זעהסט אז דער גיהנום קומט מיט אים אריין, וואס ביסטו מקרב? ער האט אים מקרב געווען. ווייל יצחק אבינו האט געהערט ווי עשו פרעגט אבא האיך מעשר את המלח ואת התבן, כאטשיג ס'איז שטותים, ס'איז נישט דא קיין מעשר, נישט קיין מלח און נישט קיין תבן, האט יצחק אבינו געזאגט אז ער פרעגט מיך נאך קשיות, האב איך נאך א געלעגנהייט אים צוריק צו מאכן גוט. ווילאנג יענער פרעגט נאך איז גוט. געווען א מיידל וואס האט געפרעגט קשיות קומט זיך איר גארנישט מ'האט איר געדארפט ענטפערן די רייט טיים אוו דעי און א געהעריגן תירוץ וואס איז אידישקייט וואס איז חינוך אז איינער האט עפעס צו פרעגן ענפערט מען אים מ'איז מסביר האט מען זי אנגעכאפט מ'האט זי געדאמפט יעצט האט מען זי אריינגעדאמפט אין קבר אויף א אייביגע רו. יעצט ס'דא א פרוי וואס זי האט דעגריס מיט אלעם זי איז זייער געלערנט זי האט געוואלט עפענען פאר מיידלעך וואס זיי קענען זיך נישט פארטראגן אינדערהיים צו זיי האבן אנדערע פראבלעמס האט זי געוואלט עפענען אזא שטיקל ווי מען זאגט א מוסד זיי זאלן זיך גיין ארבעטן זיי גייען טוהן אלעס אבער זיי זאלן זיין אונטער א קאנטראל פון פראפעשענעלס למעשה זי האט עס נישט געוואלט מאכן אין ווילימסבורג ווייל אונזערע רשעים קען זי זי האט עס געוואלט מאכן לעבן ווילימסבורג סאו זעהט אויס אזוי ווי דער סקווערע רבי איז באלעבאס אויף גאנץ מאנסי און רעמעפאו אז קיינער טאר נישט מאכן קיין שול טאר מען נישט מאכן פאר קיין קינדער קיין שום זאך וואס מען קען ארויסהעלפן, ווייל דער חשבון איז פשוט, סאטמאר און אלע קהילות גנב'ען אויף דעם גרויס געלט, און זיי טוען גארנישט, און זיי פאקעטן עס אריין, אז ס'וועט קומען איינער און ער וועט עס מאכן, עט ווערן א מהומה, אבער עווענטשעלי עט עס קומען צו דעם אויך, וואטש און זעה. יעצט איך וויל אויכעט ארויפלייגן א ריקארדינג וואס מ'איז מצער א אינגערמאן וואס ער איז א וויקטעם פון דאסקאלאוויטש מיט די הסכמה און מיטן הילף פון פאפא רבי'ן מיט די חסידים.

געברענגט אין פראבלעמען און מ'האט אים אזוי ביטערליך מאלעסטעד. אנשטאטס מ'זאל מיך ביז היינט אויסהערן, מ'האט גענומען דאס טאטע, מ'האט גענומען דאס שטוב, מ'האט עס אומגעברענגט מיט אזעלכע טעראר, מיט אזעלכע שקאצעריי, מיט אזעלכע אכזריות האט מען דא אלץ אויפגעטון, מיט די רציחות פון די מענטשן מחזק זיין דעם יונגערמאן מאיר דאסקאלאוויטש אין קאורט, מ'האט געלאכט פון די טאטע מאמע, טייערע פאפענער רבי, כ'רעד צו דיר פערזענליך, א טאטע וואס האט געוויינט פארוואס?

וואס דא איז געשען, מ'האט גענומען א קינד מיינער וואס איז געבוירן נישט געזונט, מיט דיסאביליטיס, מ'האט אים אויף דעם ביטערליך מאלעסטעט דורך אן אינגערמאן וואס האט דריי וואכן בית מדרש מ'האט געוויסט ער איז סכנה'דיג, אבער כ'האב געכאפט ליידער ווענט, שטיינער, ביינער, מ'האט מיך אזוי דערנידערט. און די גבאים געשריגן, מ'קען צום רבי'ן נישט אריין. רבי וועט דיך במילא נישט אויסהערן, ער וועט דיך איגנארן, דאס איז געווען די ווערטער פון די גבאים, דער רבי וועט אייך במילא נישט אויסהערן, ער וועט אייך איגנארן, ס'איז נישטא וואס אריינצוגיין צו אים, כ'האב אזוי געוויינט, נישט געזען אפילו א רב ביז היינט, א דיין, א עסקן, וואס זאל וועלן מיט מיר זיצן און הערן וואס דא האט זיך געשפילט, ווי ווייט דער מאיר דאסקאלאוויטש איז געגאנגען מיט מיין קינד, כ'האב ליידער ליידער געדארפט גיין אין א קאורט, כ'האב ליידער געדארפט ארעסטירן א איד, כ'האב ליידער געדארפט באשמוצן מיין נאמען.

פאר דיר, פאר דיין קהילה, פאר יעדעם איינעם. מען דארף זיך ארויסלערנען א מוסר השכל פון דא. ס'איז דא א רבונו של עולם. מען זאל קיינמאל קיינמאל נישט וויי טון א איד. וויי טון א איד קומט צוריק. נאכאמאל, דער רבונו של עולם האט נישט מורא נישט פון קיין רבנים, נישט פון עסקנים, נישט פון גדולי הדור, נישט פון קיין מיטל הדורות, נישט פון קיין סטראשקעס, מען קען זיין די קאפעלע רבי שליטא. קום, לאמיר זיך זעצן.

ס'איז א מעסעדזש פאר קהילת פאפא, גענוג, די טאטע וויינט, הערטס אים אויס, דאס וועט זיין א נשמה פאר די נשמה עפעס פון מיין עליה, ס'וועט זיין א חיזוק פאר די נשמה, די אייבערשטער וועט זען, מ'זאל שוין תשובה טון, מ'גייט שוין נישט לאכן פון אזעלכע מענטשן, פאפא'נע רבי, קומט דעס איבער די שטאט, מ'האט אים אזוי צובראכן, מ'האט אים אזוי פארארמלט, אזוי צושאסן, די טאטע וויינט, איך וויל מיך זעצן מיטן רעבן, די רבי זאל מיך אויסהערן, מיינע טרערן, האט די טאטע געזאגט א.

כ'האב שוין געזאגט אפאר מאל און איך זאג עס נאכאמאל, ביי אונז אין שטאט האט מען קיינמאל נישט געלערנט בין אדם לחבירו, ס'איז קיינמאל נישט געווען אזא זאך וואס מ'בעט יענעם איבער אז מ'האט אים באליידיגט און בא'עוול'ט, מ'שטויסט און מ'שטויסט אין יעדן, און דאס מוז זיך אויפהערן ווייל פאר בין אדם לחבירו שטראפט דער אייבערשטער זייער ביטער, אפילו יונקי שדיים ביי קורח, מ'האט זיך געקריגט, יונקי שדיים האט מען אויך צוגענומען פון די וועלט, יעצט. איך וויל געבן א גרויסן שכוח פאר הרב ר' משה מנחם טירנויער פון מאנטריאל, ער האט ארויסגעגעבן א בריוו אויף זאליקאן אויף דעם שייגעץ אויף דעם אויסגעפרעסענעם הינט וואס ער זיצט אויפן רעבין שטיל און ער שיקט קינדער קיין ארץ ישראל צו חינוך עצמאי וואס דער רבי איז געווען מורא'דיג דערקעגן, דער ערשטער נארמאלער דיין וואס האט זיך געטרויט ארויסצוגעבן אזא בריוו, ווען ס'איז געווען אהרן'ס זלמן לייב'ס מלחמה האט ער זיך צוגעשטעלט צו זלמן לייב'ן. יעצט זאגט ער פאר זלמן לייב'ן הער אויס איך האב געמיינט די ביסט א מענטש און אז נישט זאלסטו אויכעט גיין פייפן ברוך השם אבי דעי האטליינס זענען עפעס מעורר פאריגע וואך האב איך גערעדט וועגן דעם און דעי וואך איז שוין ארויס געקומען א בריוו און אזוי דארף יעדער ארויס געבן א בריוו ס'איז ממש א שאד פאר דעי מיידל. די פייגע גרינוואלד האט זיך געהארגעט, דו ווייסט, פופצן יאר ארום וועט מען אין ראדני סטריט אויך גיין אנגעטוהן אזוי ווי זי גייט אנגעטוהן, ווי עטס עס געזעהן אויף די פיקטשערס ווער ס'האט געזעהן, ס'איז דא אזא היסדרדרות פון די קהילה, האט ארויפגעשטעלט דעם גרעסטן שטריק פון בארא פארק, זאליקאן, ער זאל פירן א קהילה, האט זיך געלאזט וואקסן די בארד אביסל לענגער, און האט זיך געקויפט א ברייטן היט, און ער איז סאטמארער רב. יעצט, מ'קען זיך פארשטעלן אויב א טאטע קען נישט אויסהאלטן דאס ליידן פון א קינד און ער ווארפט אים ארויס, וואס וואלט דער אייבערשטער געדארפט צו טון פאר אונז? אונז זעמיר אויך זיינע קינדער, אונז שטינקט מיר אן, מען טוט עבירות, מען ברענגט ממזרים אויף די וועלט, מען הרג'עט איינער דעם אנדערן, מען באליידיגט איינער דעם אנדערן, וואס וואלט ער געדארפט טון פאר אונז? ווי וואלט ער אונז געדארפט פארווארפן? זאגט ער, ניין, ס'איז מיינע קינדער, פון א קינד ליידט מען. יעצט דער טאטע אירע גייט זיך צושטעלן און בעטן, אה, צביה, רבונו של עולם זיי מוחל, עי, דו האסט נישט מוחל געווען דיין טאכטער, פארוואס זאל דיר דער אייבערשטער מוחל זיין? יעצט כ'האב באקומען א ידיעה אז ס'דא א חזר וואס ער דרייט זיך יעדן שבת מיטאג אין מאכניווקע מקווה, אבער ער טאטשט נישט קיין קינדער, ער טאטשט נאר מענטשן וואס זענען העכער זיבעצן וואס ער מעג לעגאל מיט זיי האבן א שייכות, אבער דער מאכניווקער האט געדארפט זיין בעלזער רבי, משוגענער וואו דו ביסט, דו האסט א מקווה וואס אלע חזירים דרייען זיך דארטן, שפאר עס צו. ער אליין איז א טאטע פון איך ווייס וויפיל קינדער, דרייצן צו וויפיל קיין עין הרע, און אייניקלעך און אור אייניקלעך, יעצט איז דא א באקאנטער שניידער אין מאה שערים וואס יארן לאנג פאטשקעט ער די בחורים, קען שוין נישט גיין צו א שניידער אויך נישט, און די בחורים וואס זיי האבן נישט צו באצאלן דארט טשארדזשט ער נישט קיין געלט, דאס הייסט תמורת צו דעם בעט ער ביי זיי אביסל סעקס, ווייל ווען ער טוט דעם זיפער אריינלייגן און ער קוקט פונקטליך כאפט ער אן דעם ערווה און ער. פאטשקעט, ער מאכט עס א קישוי אבר, ס'איז ממש א שרעק וואס ער האט אנגעטון דארטן אין מאה שערים, עמ י סאך אים מעג מען, יע, דארט האט דער אייבערשטער נישט געגעבן זיין תורה, טרערט ליגערס, משמרת הצניעות, יעצט זיי זאגן אז ס'דא זייער אסאך בחורים יונגע וואס ער האט געטאטשט, ס'נישט. א וואן טיים דיעל, א טו טיים דיעל, ס'איז דא זייער אסאך יונגע בחורים, אזוי זאגט די משטרה, משטרה זאגט זיי האבן אזויפיל תלונות אז ס'איז ממש א שרעק, און די פאליס בעט אז ווער ס'האט געהאט צו טון מיט דעם שניידער זאל אויך קומען פאראויס, ווייל יעדע זאך העלפט צו ווען מ'גייט אין קאורט. יעצט הערט א מורא'דיגע מעשה, אין נדבורנה אין בני ברק, דער וואס האט דעם בית המדרש פון חילול שבת מיט זנות, דער דייטשער איד האט עס אים געגעבן, בקיצור, פרייטאג צונאכטס איז אריין געקומען איינער, ער איז בערך זעכציג יאר אלט און ער איז מיטגעקומען מיט א פרענק, כ'ווייס צוויי יראק'ן, קען זיין יענער דארף האבן הילף, כ'ווייס נישט, און ער האט אנגעהויבן מיט א ספרדישן בחור, און ער האט זיך אנגעהויבן אריינצושטופן אין אים, און דער בחור האט אויף אים געמאכט אזאלכע קולות און מ'האט אים ארויסגעווארפן מיט אזאלכע בזיונות פונעם בנין. און נאכדעם האט ער געשריגן, איך בין א גרויסער חשוב'ער מענטש, וואס ווארפט עטץ מיך ארויס? ער האט געזאגט אויף עברית, אני איש חשוב, ראש ישיבה! העי גאר א ראש ישיבה, וואס טוט עטץ מיר אן אזאלעכע שמוציגע זאכן? זאג איך ווילסט מיך יא ארויסווארפן? ווארף מיך כאטש ארויס שטילערהייט! לייצב ניס מרדים! יעצט לעיזער בערלאנד'ס רעבעצן, זי הייסט תהילה, און. זי פארציילט אזאלעכע שמיציגע זאכן אפען ס'איז ממש א שרעק, זי פארציילט זי געט ארויס פעיפערס זי לאזט זיך אינטערוויוען, אוי דער לייזער האט געמוזט זיין א ריכטיגער חזיר, נישט קיין וואונדער ר' נחמן האט געזאגט אז ער וועט ארויסשלעפן פון שאול תחתית, ער ליגט נעבעך אין שאול תחתית, איינער האט אמאל געזאגט, יו נאו די סעיאינג וואן הענד וואשעס אנאדער. זאגט ער, יעפ, ספעשעלי ווען דעיר באוט ווערי דוירטי. נעבעך פון שאול תחתית וועט מען אים מוזן ארויסשלעפן. מורא'דיג. יעצט דעם פעדעפייל וואס מ'האט ארויסגעווארפן פון נאדווארנע האט שוין געטראפן א מקווה וואס הייסט קאמארנע. ברוך מרדכי, איט סאונדס אינטערעסטינג, רייט קאמארנע. ס'איז אויף רחוב דבורה הנביאה אין בני ברק. דארטן דרייט זיך דער פעדעפיל וואס מען האט ארויסגעווארפן נאדווארנא ביים טיש, און ס'איז דא א פיקטשער אויף די בלאגס, אבער עטץ טארטס זיך נישט האבן די בלאגס, ווייל דעמאלטס וועט דאך משיח נישט קענען קומען חלילה, די בלאגס האבן אונטערגעברענגט כלל ישראל, דר'ערד ליגערס רבנים, עניוועי ער גייט מיט א לאנגע שיינע ווייסע בארד. רבותי וואטשטס אויף די קינדער, קאמארנע מקווה נישט קיין אפשן. יעצט כ'האב געוואלט אביסל רעדן וועגן דעם סקווערע רב, דער משוגענער האט זיך איינגערעדט אז ער אוינט גאנץ ראקלענד קאונטי, זיין טאטע געווען אן ארעמער איד, ער האט געוואלט בויען א שטעטל ווייל ער האט נישט געקענט אין ווילימסבורג וואוינען ווייל ליפא פרידמאן האט אים אנגעטון צרות, ס'האט גארנישט מיט קדושה גארנישט מיט טהרה, ער געזען אז לעבן סאטמאר רב וועט ער נישט. ס'וועט זיין לא נחשב לכלום. צו כ'מיאוש געבן אויף טראסט. אנגעבארגט פון די גאנצע שטאט געלט צו די לוויה מ'איז שולדיג געווען מיליאנען און יעדער האט אים נאכגעווארפן די נאוטס ווייל מ'האט געוואוסט ער האט געבויט א אידיש שטעטל. דערווייל איז געקומען דער רשע זיין זון און רעדט זיך איין אז זיבעצן מייל אין די גלילות טאר מען נישט מאכן קיין שולן. קוים האט איינער געמאכט. א מייל אוועק האט ער געזאגט דאס איז זיינע גלילות, יעצט האט איינער געמאכט צוויי מייל אוועק קאסאנער רעבע און ער האלט עס נישט אויס, איך וויל אים זאגן קאסאנער רעבע דו זאלסט דיך שלאגן און דו זאלסט דארט בלייבן אפילו זיי הארגענען דיך ווייל זיי האבן שוין מער נישט טוהן היינט ווייל די fbi האט זיי שוין געזאגט. דער מענטש איז א רשע, א הינט שלי שלך. און שלך שלך, אלעס איז זיין, ווער איז ער? ער איז א שייגעץ, א חזר, וואס האט זייער א מיעסע היסטערי געהאט ווען ער איז געגאנגען אין חדר, און וועגן דעם איז געווען איינע פון די טעמים פארוואס זיין טאטע האט זיך ארויסגעצויגן, ווען ס'איז אים געקומען זאגן צוויי מענטשן פון צעהלימער חדר אז ער ער געטאטשט קינדער, זענען געקומען די טאטעס פון די קינדער וואס מ'האט געטאטשט, ער רעדט זיך איין, קיינער טאר נישט האבן, מ'טאר נישט, מ'טאר נישט, איך וועל נאך לאכן, ער וועט זיך איבערדרייען אין קבר און ס'וועט זיין. אין סקווער צוואנציג מנינים שבת. א רשע א רוצח אן אכזר א הונט ער האט שלעגער זאלן זיי גיין הרג'נען מענטשן דאס איז די גאנצע גליק פון אים און איך וויל אבער זאגן פארן עולם איך געב אסאך קרעדיט פאר סקווערע קהילה מ'האט געמאכט מורא'דיגע תיקונים מ'האט אלע אלטע חזירים מלמדים ארויסגעווארפן די נייע האט מען אנגעזאגט דו'סט טאטשן א קינד אונז מאכמער נישט קיין מעשה'ס דו גייסט אין תפיסה און ס'געווארן ארדענונג זיי האבן א קאמפיוטער מיט כ'ווייס נישט צוויי און דרייסיג טשענעלס וואס ס'ווייזט אלעס ווי יעדעס פלאץ איז. דער רשע דער הינט דער האט גארנישט געטוהן, יעצט מ'האט אים געקויפט א נייעם קעדילעק און ער גייט אריין מיטן רעכטן פיס זאגן זיי אלע משוגענער דו אז ער זיצט פארנט ווי קען ער אריינגיין מיטן רעכטן פיס? און נאך א זאך מ'האט אים געקויפט א קעדילעק אבער דער קעדילעק איז נישט והוא לא היה בתוכו איי דאס איז נישט דער עכטער קעדילעק, דער עכטער קעדילעק האט געהאט שכבת זרע פון אלע יונגע בחורים און פון הערשי ברייער, ער האט זיך דארטן אויסגעלעקט און געשטופט אין אחור, און קיינער וועט נישט זאגן אז נישט ווייל יעדער ווייסט וואס ס'איז געווען, ס'איז נאך היינט דא וויקטעמס וואס זיי שרייען יא מי טו מי טו מי טו, און ס'עט בלייבן וויקטעמס אויף אייביג, ס'איז דא אפגעפארענע און ס'איז דא וואס האבן זיך שוין געהארגעט, נאר רעבעס מעגן טון וואס זיי ווילן. שטעל דיר פאר ס'איז געווען א מעשה אז דזשאו דיענדזשעלא זיין טאטע האט געוואלט זיצן שבעה נאך אים מיט אלעם האט מען געזאגט מען טאר נישט ער איז געווען א מאבד עצמו לדעת איך זעה פאפא רב'ס אייניקל האט מען געלייגט געהעריג אין א בית החיים מען האט זי נישט געלייגט דארטן ווי מען האט געלייגט דזשאו דיענדזשעלא און מ'וועט זיצן שבעה נאך איר דאס איז דער חילוק א רבי איז א שייגעץ א לאו לייף. און ער רעדט זיך איין אז ער מעג טון וואס ער וויל. דאס איז געווען פאר נחום ראזענבערג'ס האטליין און פארן חרם פון נחום ראזענבערג. היינט זענט עטץ דר'ערטליגער'ס ארגער פון יעדן. איינער קאלט מיך אן, איך האב געזאגט אמאל אויף עפעס א רעב און זי וויל וויסן פונקטליך וואס ער האט געטון, פרעג איך וואס ווילסטעך משדך זיין? זאג איך אויב ס'איז א רעבע זאלסטעך נישט משדך זיין אויסער אז דיין טאכטער איז שוין זעקס יאר וואס זי לויפט ארום מיט א בחור. זאגט זי ביסט גערעכט, כ'גיי טאקע זיך אפלאזן דערפון. פרעגט זיך אזא רבי וויל דיך פארוואס וויל ער דיך ווייל ער האט אליינס מאלעסטעט אלע זיינע קינדער מיט די אייניקלעך יעצט ביי רב סרולש'ען אין בני ברק טוט זיך א מלחמה ער האט אריינגענומען די חזירים צו זיין א מגיד שיעור אין איינע פון די ישיבות וואס ער מאכט און דער עולם וויל נישט און זיי האבן אים געזאגט זיי גייען צו די פאליס און ער האט זיי געזאגט איך וויל נישט איר זאלטס גיין צו די פאליס און ער זיי האבן אים געזאגט אונז גיימער יא גיין און דא גייט יעצט זיין א מלחמה וואס גייט אויספלאצן טאמער ברעכן זיי דורך און זיי גייען צו די פאליס עט זיין די נייע געזעץ אז מען מעג און מען מוז און מען זאל גיין צו די פאליס, די שקצים די רבנים די העוו טו ליען אף אויף כלל ישראל. יעצט די פאפא רב האט באוויינט זיין אייניקל איז געווען א צעדייקעס צעשמייעקעס פאטייקעס אונז האמיר אזא מין זאך אויב די גאווערמענט זעצט איין א חזר איז ער א חזר און אויב נישט איז ער נישט קיין חזר. די זעלבע האבן מיר אונז אויכעט אזוי די רבנים זאגן ס'איז געווען א גרויסע נשמה א הויעכע נשמה עה אונז האמיר גארנישט מיט הויעך און מיט נידריג יעדער איד דארף טון דעם רצון השם איין זאך ווייס איך אז א זיס מיידל פון צוויי און צוואַנציק יאר האט געדארפט איבערלאזן די וועלט אן א דעם וואס זי זאל אפילו חתונה האבן און זאל אראפ ברענגען אפאר קינדער מיט דורות סאו האט זי געהאט א הויעכע נשמה סאו ווייסטו וואס איך האב אמאל געהאט א דיימאנד ס'איז געווען ווערט צען מיליאן דאלער כ'האב עס פארלוירן, ס'איז אריינגעפאלן אין ים אריין, סאו וואס האבעך אז איך בין געווען א גרויסער עושר מיט א דיימאנד שטיין? וואס האבעך דערפון? צו ס'איז דא מענטשן וואס האבן פארלוירן בילדינגס, וואס האבן זיי? זיי זענען געווען לשעבר זענען זיי געווען אן עושר? יעצט האסטו נישט צו באצאלן אויף שבת ביסטו גארנישט ווערט, און דאס וויל איך אויסלערנען דעם עולם, הערטס אויף מיט די נשמות מיט מעשיות, זי געווען הויעך, ס'קען זיין ס'איז געווען א הויעכע נשמה, אבער וואס האט א מענטש אז ער האט א הויעכע נשמה און וואס האט א מענטש אז ער האט א פשוטע נשמה? א מענטש דארף לייגן תפילין, האלטן שבת, האלטן נידות, טון דעם רצון פונעם אייבערשטן, ענד דעטס אלל יו שוד בי וואריד אבאוט. סאו זי איז געווען א הויעכע נשמה ענד שי פלאנקט, שי פעילד, ווייל דער טאטע האט איר ארויסגעווארפן. יעצט א פאפענער קאלט מיך אן אז פאפא רב האט אים געוואלט, די זיידע האט אים, האט איר געוואלט ארייננעמען, און געזאגט אז טאמער די טאטע ווארפט איר ארויס נעמט ער איר אריין אין שטוב, האט געטון צוויי חכמות וואס ס'האט זיך נישט אריינגעגעבן, די ערשטע חכמה האט ער געטון איז א מורא'דיגע חכמה ווייל נישט עווענטשעלי וואלט ער געווארן סטאק מיט איר אזוי ווי נחמיה געווארן סטאק מיט די קראוס מיידל. מיינסט גרינוואלד מאכט נישט קינדער אזוי ווי יעדער? ס'איז זעלבער יצר הרע. די צווייטע זאך איז אז ער נעמט זי ווען אריין און דער טאטע האט נישט געלאזט וואלט עניוועי געווען א פריקשען אז דו האסט צו טון מיט א משוגענעם טאטן און נישט די איידיע אז זי ברויך האבן ווי איינצושטיין נאר דער טאטע דארף געבן א גוט ווארט פאר אזא קינד געבן מארעל סופארט דעטס אלל שי נידס ס'איז נישט די הויז ווי מ'נעמט אריין וואס דעט מעטערס. עניוועי, ס'איז דא אסאך צו רעדן, מען דארף לעילוי נשמתה, דארף מען גרינדן אזא מוסד להשיב לב אבות על בנים, און מען זאל זעהן ווען א טאטע פארטראגט זיך נישט מיט א קינד, צו א זון צו א טאכטער אדער א מאמע פארטראגט זיך נישט, דארף מען זעהן צו גיין פאר העלפ, און מען דארף מסביר זיין פאר די מאמען, מיט ארויסווארפן די קינד און נישט זעהן דעם פראבלעם גייסטו נישט אנקומען אין ערגעץ, קוק ווי מען קומט אן, מען קומט אן טיף טייער סיקס פוט אנדער אין דר'ערד. הויעכע נשמה האט זי געהאט ביג דיעל אויף די וואטסעפס. שטייט קלאר ארויס א פיקטשער פון דעם וואס האט איר סופלייט די דראגס און ווער ס'סופלייט פאר יעדן די דראגס, נאר קיינער וועט אים גארנישט טוהן, פארוואס? ווייל יעדער לעבט פון אים, ער געט יעדן מסתם אין די זייט, וואסערא שאנדע איז דאס פאר א קאמיוניטי אזאנס אויפצוציען, אנבעליוועבל. כ'האב אויך געוואלט זאגן, כ'האב געזאגט אז מיין ספר, איך זוך א נאמען דערפאר. כ'האב ענק געזאגט ס'איז דא איינע שתיקת חרדים האב איך האב איך געזאגט אז דאס האט געמאכט איינער אייזענבאך אבער ס'איז א טעות געווען די נאמען מ'האט מיך פארראכטן מענטשן ווייסן פון די אלע זאכן ס'איז נישט אייזענבאך נאר ס'איז געווען בריזל און יעצט דערמאן איך זיך ווען כ'האב געלערנט הוראה ביי ר' פנחס עפשטיין כ'האב מיך פארהערט איך בין אריינגעקומען אז ס'איז דא א מאפיה, א בעיקערי בריזל, און מ'האט געטראפן אסאך ווערים אין די פלאוער. האט ר' פנחס געזאגט, ס'איז געווען דאנערשטאג נאכמיטאג, האט ער געזאגט ס'וועט נישט זיין קיין חלה אויף שבת, מ'זאל אלעס ארויסווארפן. בקיצור, דער מגן אברהם ברענגט צו אז אין פראג איז אויך אמאל אזוי געווען, איך וויל נישט אריינגיין יעצט אין לומדות ווייל כ'בין אונטערוועגנס, איז למעשה. האט געזאגט ר' פנחס מען ווארפט אלעס ארויס און ווען אים געקומען זאגן אז דער אלטער בריזל ער האט צוטון מיטן הארץ און ער וועט עס הערן קריגט ער א הארץ אטאק האט ער דער קאלטער ליטוואקער ר' פנחס זאגט מיר וואס וועט זיין ער זאגט ימות זכאי ואל ימות חייב. געהערט דא דא טוט זיך, דאס הייסט אן ערליכער איד. סאו דער וואס האט ארויסגעגעבן שתיקת חרדים הייסט בריזל נישט אייזנבאך, כ'האב געמאכט א טעות מיטן נאמען, ציה צוריק. און איך וויל ענק נאר זאגן א זאך. אז איך האב שוין א נאמען ברוך השם ס'גייט הייסן שארית החרדים ס'איז צו ממתיק זיין די שטיקער חרדים סערת הייסט צו זיין א א וואלקענאו עראפשען פון חרדים עניוועי איך האב שוין מענטשן איך האב נישט געגלייבט וואס זענען אינטערעסירט אפילו עס צו ווי מען זאגט צאמצושטעלן אן א געלט איך האב נישט געגלייבט ווייל דער סוף ווייסט יעדער אז דאס איז די ריכטיגע זאך פאר חינוך פאר די גאנצע וועלט און ס'האט אלץ געדארפט אזוי זיין און דעיס וואס מ'האט עס נעגלעקטעד דעיס איז ענקער בעד לאק עניוועי דער אמת איז אז דעי היינטיגע וואך האט געדארפט זיין דער שיעור אינגאנצן נישט וועגן קיין הספדים האבן מיר פארלוירן ווידער א נשמה צו די מלחמה פון דראגס ס'האט נישט געדארפט זיין דעיס ס'האט געדארפט זיין די קינדערלעך גייען צוריק אין סקול און חדר. און די מיידלעך, די יונגלעך, קודם כל זענען זיי אהיים געקומען, זאלן זיי געבן א שכוח פאר זייערע עלטערן, וואס זיי האבן געארבעט זייער שווער צו באצאלן די קעמפ. עטס ווייסט אז א איד גייט היינט באצאלן שכר לימוד אדער קעמפ ביי ישיבות דורך אזעלכע אכזרים, מען נעמט עס אויף מיט אזא ביליגקייט, איך זאג ענק דעם אמת, אז די טאטעס זענען ווערד א מעדאל אז זיי טראגן נישט די קינדער אין פובליק סקול אדער זיי לאזן זיי נישט אין די גאס, מען ווערד א מעדאל, מען שטעלט צו אזעלכע קאלטבלוטיגע רוצחים דארטן. זיי מאכן זיך מיליאנען און געבן פארן עולם גארנישט פון די פראגרעמס וואס מען גנב'ט אויף די קינדער'ס נאמען. דארף מען דאנקען יעדן טאטן וואס האט צוגעשטעלט פאר די קינדער א קעמפ און אזוי ווייטער. אבער דאס איז נאך נישט אלעס, מען דארף צוריק אנהייבן צו אימיונען די קינדער וועגן סעקשועל אביוז פון מלמדים, פון.

זנות, און דאס ברענגט צו צו אנדערע ארגערע זאכן, און איר זאלט וויסן אז מיט ישיבות האמיר אונז א פראבלעם, כ'האב ענק געזאגט, ס'איז געווען א בחור אין סאטמארע קעמפ וואס מ'האט אים אריינגענומען ווייל זיין טאטע האט געלט, ס'האט קודם געהייסן מ'וועט אים ארויסווארפן, מ'האט אים גענומען מיט צוויי הענט ווייל ער האט באצאלט די פרייז, און קינדער האבן געליטן פון אים, ער האט אינמיטן זומער אטאקירט איינעם אין טוילעט, איך האב ענק געזאגט וועגן דעם, מיט ישיבות קען מען זייער שווער אנקומען ווייל ס'איז דא געלט אינוואלווד, אונזער. מלחמה קעגן די פעדעפיילס איז עדיוקעישאן, יעצט לערנמיר אויס די קינדער, יעדער דארף אויסלערנען זיינע קינדער, סהייבט זיך אן א נייער זמן, און נאכדעם איז דא אזא מין זאך וואס דאס הייסט גרומינג, איך וועל נאך רעדן מסתם נעקסטע וואך, די וואך איז שוין צו א לאנגע שיעור, נאך רעדן אסאך וועגן דעם וויאזוי קינדער טשעפען זיך, צו און זיי נעמען זיך גלעטן איינער דעם צווייטן, צי מלמדים טשעפענען זיך צו צו די יונגלעך, אדער טיטשערס צו די מיידלעך, מען קען דאס נישט צולאזן און מען וועט דאס נישט צולאזן, אבער עטס מוזטס אויסלערנען ענקערע קינדער, יו העוו טו טאלק אבאוט איט אפען, זאג די מיידל וואס דאס הייסט א וועדזשיינע, און וואס דאס הייסט א פינוס, און מען זאל זיך נישט לאזן אנשוואנגערן פון קיינעם, און זאג זיי וואס דאס הייסט די דדים, די ברעסטס. ווי מענער פאלן פאר דעם, טעי לאוו טו לוק עט איט, און זיי האבן עס ליב צו טאטשן און זיך שפילן, און אז ער האט חתונה געהאט זאל זיך שפילן מיט זיין ווייב אויב זי'ל לעט אים, באט דאונט לעט יור סעלף פאל אין אינטו די אלע גארבידזש. טאלק אפען, טאלק אבאוט סעקס, טאלק אבאוט איט דעט דו ביסט אזוי ווי אין א טיאטער, ס'שפילט א מאווי און יעדער זיצט און וואטשט די מאווי, יעדעס מיידל וואס ס'גייט אין די גאס איז אן די סטעידזש און עוועריבאדי איז לוקינג עט הער. טרייענג טו געט טו הער און אזוי ווייטער, סאו פליז דו וואטס רייט, דו וואטס קאנסטראקטיוו. יעצט כ'האב ענק געזאגט מען דארף זיך צוזאם נעמען אלע עלטערן און מאכן א יוניטי פון לאמיר זאגן די פירסט קלעס, די סעקאנד קלעס, די טוירד קלעס, וואטעווער איט איז, מאכט א יוניטי די אלע טאטעס און מאמעס אין די קלאס וואס די קינדער לערנען דארט, עטס געטס אריין די קינדער, עטס זאלטס האבן א פערסענעל קאנטעקט מיטן מלמד, אבער נישט איינער מיט אמאל, די האול קלעס, איטס אן אלל אוט וואר, ממילא וועט מען ענק נישט קענען ארומשטופן, און טאמער האט עטס געהערט אויף דעם רעבן זאכן אז ער טויג נישט, אז ער אביוזט די קינדער אדער סעקשועלי אדער ער שלאגט, דאונט בי עפרעיד, גייטס אלע אריין צום מנהל און זאגטס געט הים אוט, אין ארץ ישראל סרול האגערס חברה האבן נישט קיין מורא היינט פארן. זאג אים דו נעמסט אריין דעם חזר אין די ישיבה זעמער אונז אינדרויסן. ס'איז געווען א צייט ווען דער דרכי תשובה איז געווען רב אין מונקאטש, ער איז געווען דער טאטע פונעם מנחת אלעזר, און די בעלזע שקצים פלעגן אים אנטון צרות, און יעדעס מאל זיי האבן אים אנגעטון צרות פלעגט ער הייסן ר' חיים בער, דער וואס אונז האמיר אים נאך דא געקענט אין ניו יארק, זאגט ער גיי ברענג די נאסע שמאטעס, און ער פלעגט זיך ארומוויקלען דעם קאפ מיט יסורים. שפעטער ווען דער מנחת אלעזר איז געווארן דער רב, צום רב אין די שטאט, און די בעלזע חסידים האבן אים אנגעהויבן צו טון צרות, איז געגאנגען רבי חיים בער און געברענגט נאסע שמאטעס, פרעגט אים דער מנחת אלעזר וואס זענען די נאסע שמאטעס, האט ער געזאגט אז ווען דיין טאטע האט געליטן פון די בעלזע שקצים איז האט ער געהייסן מען זאל אים ברענגען נאסע שמאטעס ער זאל זיך ארום וויקלען דעם קאפ, גיבט ער א זאג פאר רבי חיים בער יעצט וועסטו טראגן די נאסע שמאטעס צום בעלזע רב, וועסטו טראגן צו רבי ישכר דוב, ווייל איך גיי זיי לערנען ווער ס'איז בעל הבית אין שטאט, איך האב נישט קיין מורא פאר זיי, איך בין א פייטער. מנחת אלעזר איז געווען א געוואלדיגע דזשייענט א פייטער. איך גיי זיי ארויסטראגן פון שטאט, טראג די שמאטעס אז דער בעלזע רב זאל זיך ארומוויקלען דערמיט. ר' ישכר דוב זאל זיך ארומוויקלען דערמיט. איז על כפנים, וואס איך וויל מיט דעם זאגן איז, אונז זעמער היינט ארגאניזירט, מ'ווייסט שוין וואס דער חרבן איז, מ'ווייסט שוין ווער ס'האט אראפגעברענגט די שטאט, די רבנים האבן אונז געוואלט איינרעדן די טעכנעלאגיע, איך וואלט געוואלט וויסן דאס מיידעלע גרינוואלד וואס איז נעבעך יעצט געשטארבן, דאס איז אויך געווען א וויקטעם פון טעכנעלאגיע? צו פון סעקשועל אביוז און דראגס, דאס וואס איך האלט אין איין זאגן. דאס מיידל האט נישט געוואוסט פון קיין טעכנעלאגיע ווען מען האט זי נעבעך אראפגעברענגט פון אידישן וועג. עניוועי, סאו היינט אז מען איז ארגענעזירט וויל איך ענק זאגן ס'איז נישט דא נאך אזא גוטע זאך ווי צו זיין ארגענעזירט, יונייטעד ווי סטענד דיוויידעד ווי פאל, און לכתחילה נעמטס ענק צוזאם און זעסט מען האט מסדר געווען די קלאס, רופטס גוט די ישיבה, די תלמוד תורה, וואטעווער איט איז, די מיידל סקול, איך וויל אן אפוינטמענט צום מלמד מיט די גאנצע קלאס, אזוי א פי טי עי, וואס דארף איך האבן א פי טי עי נאך פֿיר חדשים ווען מ'האט אים שוין נעבעך געפעצלט און מ'האט אים שוין אויסגעלערנט וויאזוי מ'מעסטערבעיט, וואס דארף איך עס האבן דעמאלטס, איך וויל עס האבן יעצט, און מ'דארף זאגן דעם מלמד קוק אונז אלע אן, אונז גיימיר גיין צו די פאליס און ווי דאונט. קעיר אבאוט סאקמער, קאקמער, די אלע זאכן אינטערסירט אונז נישט, און אונז טוט עץ נישט אפסטראשען, ווייל די סוף גייט זיין אז ווער ס'עט סטראשען די עט אויכעט באצאלן א ביטערע פרייז, סאו עניוועי, מען שיקט צוריק די קינדער אין סקול דארפן זיי לערנען וואס איז מותר און וואס איז אסור, און ס'איז דא נאך א זאך, ס'קומט יעצט די לאנגע לאנגע נעכט מיט גיין צו די תלמוד תורה'ס און צו די מיידל סקולס, הרב אהרן האט זייער א שלעכט פלאץ זיין מיידל סקול, מען דארף שטעלן. ארמד גארדס, מיט געהעריגע גאנס, נישט סתם א גאן, ווייל יענער קומט מיט א מאשין גאן, מען דארף שטעלן פראפעשענעל גארדס מיט מאשין גאנס אויף יעדן בלאק, מען זאל וויסן אז דאס וואטשט פאר די אידישע קינדער, טאמער ווילט עץ ענק שפארן געלט, העי, מען האט זיך געשפארט יעצט אויך גרויס געלט, דאס מיידל גרינוואלד איז געווען פאר טערעפי און יעצט האט זי איינגעשפארט איר טאטן גרויס געלט. פארוואס? ווייל יעצט ברויך זי שוין נישט, יעצט איז זי שוין, די גמרא זאגט וויבאלד א מענטש שטארבט ווערט ער נעשה חפשי, חפשי פון אלעם, ער דארף שוין נישט צאלן קיין געלט אויך נישט, זי גייט שוין ליגן דארטן ביז זי וועט אויפשטיין תחיית המתים, אויב זי וועט אויפשטיין, און איך האב נישט ליב מ'רעדט זי איז געווען א הויכע נשמה מיט א צדיקת, איך האב נישט ליב דעם מין שפראך, אויב זי וועט אויפשטיין. ס'קען זיין אז נישט. אין זוהר הקדוש שטייט אז נישט יעדער גוף שטייט אויף, נאר דאס וואס מ'האט געטון די מערסטע אין עבודת השם. אה, זי איז געווען אן אונס? פיין, אבער אן אונס האט אויך א פרייז צו צאלן. זאגט נאך פון הרב חיים בריסקער אז אן אפיקורס, אן אפיקורס האט דאך נישט קיין גן עדן, פארוואס? ווייל ער האט נישט געטון קיין מצוות. האט הרב חיים בריסקער אמאל געזאגט, א נעבעכדיגער אפיקורס, דאס טייטש איינער וואס מ'האט נישט מיט אים געלערנט, און ס'איז א רחמנות אז ער איז געווארן אן אפיקורס, איז אויך אן אפיקורס. ס'איז נישט קיין חילוק פארוואס ער איז אזוי געווארן, האט ער געזאגט, פונקט ווי א מענטש זאל נישט עסן, נישט קיין חילוק פארוואס ער עסט נישט, ער וועט נישט עסן, וועט ער שטארבן חלילה. סאו ביז זי וועט אויפשטיין תחיית המתים, אויב זי וועט אויפשטיין, ביז דעמאלטס דארף מען שוין נישט צאלן קיין געלט פאר איר, ס'איז שוין חפשי מן המצוות, חפשי פון פעימענטס און פון אלעם. סאו רבותי לאמיר זיך נעמען אין די הענט אריין האבן מיר געהאט א מורא'דיגן טאטעל לאס, כלל ישראל האט געהאט דעם לאס נישט נאר גרינוואלד, און מ'דארף אויסלערנען די קינדער וועגן דראגס, איך האלט עס אין איין זאגן מ'מוז אויסלערנען די קינדער וואט דראגס איז אלל אבאוט וואס דאס מיינט און אז מ'ווערט היי און נאכדעם ווערט מען קראנק און די ברעין ווערט אויסגעברענט טיטש דעם וואט איט דאז ענד וואט די בעד סיידס אוו איט איז און א קינד זאל זיך וואטשן פאר דעם און איך האב ענק געזאגט ס'דא גימיקס וויאזוי מ'גיט פאר קינדער געט אזאלכע עמ ענד עמ טשאקלעטס, מען לייגט עס אריין אין די סאדע און איבעראל, רבותי א זאך וואס איז געווען אוט אוו סייט, א דרינק אדער וואטעווער פוד, זאלסט עס נישט לאזן דיינע קינדער זאלן עס עסן אדער טרינקען. וואלך געוואלט זאגן אז מען דארף צושטעלן אסאך ספעשל משגיחים אין יעדע קאך. פון יעדע ישיבה. וואס ארבעטן די ביליגע חברה, זיי קומען אויכעט אריין האלב פארדראגט, ער קען האבן עידס און ער קען האבן אלע מיני קראנקייטן, ער קען אריין שפייען אין עסן, ער קען אריין פישן אינעם עסן פון די קינדער ווען קיינער זעהט נישט, מען דארף צושטעלן ווידיאוס איבעראל אין די קאך, און ער קען און ער קען אויך אריין שטעלן אביסל סם המוות אויכעט. דער עולם זאל זיך נישט איינרעדן איין מינוט אין טאג אז מען לאקערט נישט אויף אונז, דער עולם זאל זיך נישט איינרעדן אז היינט זעמער נישט איין. שה בין ע' זאבים, ס'איז אפילו א גוזמא, היינט איז נישט, ס'איז שוין נישט איין שה, מיר זעמער שוין צעריסן און צעהארגעט, און ס'איז נישט ע' זאבים, ווי דו גייסט וויל מען אונז איינשלינגען, קוק אבאמא, ער איז געגאנגען און געמאכט שלום מיט איראן, און ער האט אים געגעבן פיר הונדערט מיליאן דאלער, אויף וואס? אויף ווען? וויפיל בלייבט פאר אים אין טאש? היינט יעדער פארקויפט אויס אמעריקע, די פאקט וואס אמעריקע האט געגעבן א פרעזידענט אזא פאוער איז א מיסטעיק. קיין שום לאנד אין די וועלט איז דאס נישט דא, ס'איז אלץ א פריים מיניסטער, ס'איז דא א וואוט מיט אלעם, אונז זעמער אזוי אויף צרות רבותי, נאך א מזל ס'קומט ראש השנה, ווען נישט ווייס איך נישט וויאזוי מ'וואלט אויסגעהאלטן דאס רשעות וואס ס'איז געווארן, און ווער ס'זאל נאר נישט געווינען, צו קלינטאן וועט געווינען, דעמאלטס וועט זי וועלן אונטערברענגען מדינת ישראל, און צו טראמפ וועט געווינען, ער וועט וועלן אונטערברענגען גאנץ אמעריקע אויכעט, רבותי ס'קומט א ראש השנה מ'דארף ב. עמער זאגן פארן אייבערשטן אשר יחדיו נמתיק סוד, אונז דארף מיר זיך דורך שמועסן, רבונו של עולם וואס קען מיר אונז טון אז אונז זאל מיר קענען עקזיסטירן אין דעם גלות, און מען נעמט אריין ארבייטער אין ארץ ישראל, אראבער, זיי קענען פארסאמען, דא נעמט מען אויך אריין, דו ווייסט נישט וויפיל מען קען באצאלן פאר איינעם מען זאל אריין גיסן אביסל סם המוות, און נאכדעם הייבט זיך אן די סעקשועל אביוז פון די ביליגע חיות, ס'איז נישט צום גלייבן וואס דא גייט פאר. איך ווייס ווען איך האב געארבעט ביי די מקווה אין סקווער ביי די קוואל מקווה האב איך געזעהן ווי איינע פון די פיליפינאוס איז אריינגעגאנגען אין א קאר און האט אוועקגעדרייווט א מיידל פון די מיידל שולע, יעצט אוודאי זי האט געהאט א רשות צו גיין אוודאי זי געדארפט אויפפיקן מסתם פעיפער גודס אבער אזא זאך זאל געשעהן? און אויבן זיצט דער גרויסער רשע און ער זאגט אז קיינער טאר נישט בויען א שול לעבן אים. ער פאלט צוביסלעך, איך האף מיטן אייבערשטנ'ס הילף אז אונז זאל מיר זעהן אזא מפלה אין אים אז ס'איז אנבעליוועבל. און קוקטס די הנהלה, פארוואס האט מען נישט געעפנט דעם חדר ביז דינסטאג אדער מיטוואך, מ'איז דאך שוין היים געקומען זונטאג, האט מיר איינער א מנהל געזאגט, ווייל די פראגרעמס צאלן ערשט פון מיטוואך, ס'איז די גאנצע חינוך איז פראגרעמס, געלט געלט פראגרעמס, זנות. יעצט וויל איך ענק זאגן, אזוי ווי מען האט נישט קיין דרך ארץ פאר די קינדער און מ'לאזט זיי זאלן זיין סעקשועלי אביוזד, האט מען נישט קיין דרך ארץ פאר די קינדער אין גארנישט. זיי שרייבן אין ארץ ישראל אז דאס יאר איז געווען א רצח פאר קינדער, פֿינף און צוואַנציק קינדער האט מען איבערגעלאזט אין קארס און זענען אלע געשטארבן. איר ווייסט וואס דאס הייסט מען זאל הרג'נען פֿינף און צוואַנציק קינדער ווייל די מאמע צו די טאטע האט איבערגעלאזט א קינד אין קאר? איטס אנבעליוועבל! יו דאונט קעיר פאר דעם זאלן געהארגעט ווערן, יו דאונט קעיר פאר דעם אז זיי ווערן סעקשועלי אביוזד, אדער זיי ווערן פיזיקל אביוזד, אדער מענטל אביוזד, אדער ווערבעל אביוזד, אונז האמיר נישט קיין געפיל פאר גארנישט. דעטס איט. יעצט אזוי ווי יעדעס מאל ווען איך בין ארויס געקומען אז מען מאלעסטעט קינדער און יעדער האט מיך געזאגט ס'ליגנט ס'ליגנט סאקמערע קאקמערע גארביטש אזאלכע בהמות יעצט אז ס'איז געווארן א ריאליטי רעדט יעדער יע מי טו מי טו מי טו איר ווייסט אז די גרינוואלד האט געמאכט ס'זאל ארויס קומען אז יעדער זאל רעדן ביי די לוויה האבן אנגעהויבן אלע אירע פרענדס צו זאגן מי טו מי טו יעצט איז געווען א גרויסע צאמקונפט אין ארץ ישראל, מען האט אנגעהויבן צו רעדן אז זי איז געווען סעקשועלי אביוזד, האט מען אנגעהויבן צו רעדן, האבן די מיידלעך געזאגט ביי די אסיפה, זאלסט וויסן, אונז האמיר אלע פרענדס וואס זענען אוועק אויף שלעכטע דרכים, האבן מיר קיינמאל נישט אויסגעפיגערט פארוואס, און איינער האט פארציילט, כ'האב א פרענד פון איינע פון די חסידישסטע שטיבער וואס איז דא, און וואס איז געווען דער סוף? הערט אויס דעם סוף, זי איז אוועק געגאנגען, און זי האט חתונה געהאט מיט עפעס א גוי צו א פריי, און זי האט א הינטעלע, זי קען נישט מאכן קיין קינדער, ווייל זי האט מורא נעבעך. און די עלטערן איז זיי געפאלן די פלייש פון פנים, יעצט צוואנציג יאר שפעטער יעצט ארויס ווער דער נויער פיגור ווען זי דערציילט פונקטלעך אז זי פלעגט גיין צו אירס א חבר'טע א שכיינע אין בארא פארק און וואס איז געווען דער סוף דארט איז געווען א חזר און ער האט איר אנגע'חזר'ט. אבער אזוי ווי זי איז דאך געווען גוט מיט די שוועסטער פון דעם זון האט זי קיינמאל נישט געטון גארנישט און אזוי זעהט מען אויס. ס'קומט ארויס, ס'העט ארויסקומען, אבער רבותי לאמיר אפשטעלן די מגיפה ביפאר איט וויל בי טו לעיט, ווען ס'איז געווען ביי די בנות מואב האט מען פארלוירן א דריטל כלל ישראל, רבותי מ'האמיר פארלוירן מער ווי א דריטל פון די יוגנט, מ'ווארפט די חברה ארויס, מ'געט נישט די חברה קיין עדיוקעישן, איינער זאגט מיר פונקט די וואך, זאגט ער סאטמאר האט מיך נישט אנגענומען, זאגט ער זאלן זיי גיין אין דר'ערד, איך גיי טוהן וואס מייזעלס האט געטוהן, זאגט ער וואס דארף איך פאלגן דיין עצה אז מ'זאל פארן אויף. פראנקרייך און פון דארטן זאל מען מאכן א עליה, איך גיי גראד מאכן א עליה, איך האב א פיוטשער, איך וועל האלטן אין לאנד, דער בחור פילט זיך גוט, אונז גייען מיר אויך פארלירן דעם עולם צו צהל, און מען קען זיי פארלירן דא צו אמעריקע אויכעט, אמעריקע האט דאך אויכעט א מיליטער, זאגט ער יא אבער גוים, איך גיי מיך נישט איינשטעלן פאר גוים, איך וויל דיפענדן אידן, יעצט איך וויל זאגן נאך א זאך, ס'איז אריינגעקומען יעצט אז חיים דוד כץ האט אויכעט ארויסגעגעבן א בריוו, נישט נאר ר' משה מנחם טירנויער נאר חיים דוד אויכעט, אז. דער רשע זאלי דער שייגעץ זאל חלילה נישט צולאזן אז מען זאל ארויסגעבן דעם איד אויפן אינטערנעט, און אוודאי נישט יעדן טאג, די אלע זאכן וואס איך האב געזאגט, זיי האלטן די זעלבע, איך האב דאך אויך געלערנט אין איין חדר מיט זיי, יעצט די איינציגע מעסעדזש וואס איך האב דיר צו זאגן, חיים דוד קעצעלע בור כרה ויחפרהו האסט געגראבן א גרוב, וואס? האסט געוואלט אריינשטעלן זאלי קיין ווייל אהרן האט נישט טויגן? דערווייל אהרן מיט אלע זיינע רישות מיט אלע שייגעצשטיק פארט בעסער ווי זאלי. פון זאלי'ס חינוך גייט נישט בלייבן גארנישט. אין בעלז פלעגט מען זאגן, נישט אז מען זאל נישט אריינלאזן א שייגעץ אין שטאט, מען זאל אים אריינברענגען און נאכדעם זאל מען אים ארויסקאפען. דאס איז געווען די זאך, מען דארף זיך שלאגן מיט די חזירים און מיט די שקצים. סאו צו מאכן א לאנגע מעשה קורץ, ס'איז א מורא'דיגע זאך. חיים דוד, גיי שלאג דיך יעצט מיט זאלי האסט אריינגעשטעלט אן עבודה זרה אויפן רעבינס שטיל און ער האט זיך דעם אחר נישט אפגעברענט ווייל סאיז דא א גרויסער חושך אויף די וועלט און יעצט וועסטו עס באצאלן יעצט גיי שלאג דיך מיט אים אבער פארגעס נישט דיין ברויט און פיטער קומט פון אים דו ביסט משגיח אויף אלע זיינע כשרות איז דער גאנצער שיינער איד סאו ער האט גערעדט אינמיטן די שלש סעודות תורה אז מטאר דאס נישט צולאזן. און דער אמת איז, נישט זלמן לייב איז דער וואס ער טוט עס. זלמן לייב איז אזא בהמה, ער איז געווען יארן לאנג רב אין בארא פארק, ער האט אפילו א פרעג רב נישט געהאט, דאס טוט משה טעראריסט אבי אבות המוסרים. ווען נישט דער רשע משה, וואלט דאך געווען א א דין תורה צווישן די צוויי ברודער און ס'וואלט גוט געפארן. אין באבוב איז געווען א דין תורה, מ'האט זיך פארגליכן על פי תורה, און מ'פארט. יעדער גייט פאר זיך, ס'איז דא גענוג פלייש פאר יעדן און גענוג געלט פאר יעדן. איז געקומען משה און ער האט געמאכט א חורבן אין גאנץ סאטמאר. און יעצט קענט עץ אים אפילו נישט פטור ווערן ווייל ער האט אלע טשעקינג אקאונטס, מען האט געבעטן אים ברך משה נעם אים נישט אריין, האט ער געזאגט וואס כ'נעם קאסיל הערשן, ער זאל מיר אונטערשטופן דאס בענקל, דו פערד וואס ער איז געווען, ווען דו האסט ווען אן ערנסטן גבאי וואלט דאך סאטמאר היינט געבליעט אין אלע ווינקלען, און אזוי גייט אוועק כאטש צוואנציג דרייסיג פראצענט פאר לויערס און פאר די אלע שטותים. און כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, דער מייזעלס דער וואס איז געווארן א חייל, מענטשן וואס זענען פון ווייצן האבן מיר געזאגט, דו זאגסט א זאך וואס איז נישט ריכטיג, דו זאגסט אז די רבנים פון ווייצן איז געווען דער מייזעלס, זיי האבן, זיי, ער איז געווען בסך הכל א דיין, דיין, דיין! רבנים איז געווען איין רב, דער מעשי למלך, א גרויסער, א איש גדול מאוד און אן איש קדוש מאוד. סאו מיש נישט אויס. זאגט ער מיר שיקט ער מיר אריין דא אז דער רבי זכרונו לברכה אין דברי יואל שרייבט א תשובה פאר דעם מייזעלס שרייבט ער דיין דקהילה ווייצען סאו ברוך השם סאיז שוין נישט אזוי געפערליך א דיין נו א דיין קען יעדער זיין עניוועי קען ווערן פון א דיין א חייל אויך און מען קען זיך פארליבן מיט א חיילת און סאיז פרייליך שוי רבותי איך מיין איך האלט ענק שוין גענוג לאנג און איך בין אוט אוו טאון יעצט און איך ווינטש ענק א גוטן און א פרייליכן א לעכטיגן שבת.